א גוטן פרייליכן פורים שמחת פורים און ערב שבת קודש פרשת כי תשא. קודם האב איך געוואלט רעדן אביסל וועגן די געפארעכצער, מען פארט יעצט צו רבי ר' מיילעך, מען פארט צו אנדערע קברי צדיקים, ס'איז א מחיה. בקיצור, א פרוי קאלט מיך אן און זי זאגט מיר, ר' נחום, איר זאגט אמאל אייך הערן פֿופֿציק מענטשן, פֿינף און פֿופֿציק מענטשן, הערט אויף מיט די שטותים. אייך הערט אויס דער אייבערשטער. דער אייבערשטער הערט יעדעס ווארט וואס איר זאגט. איר זענט אזוי ווי ירמי' הנביא ביי אונז אין דארף. איר כאפט מכות פאר זאגן דעם דבר השם, און איר זאגט ווייטער. דערציילט זי מיר אז איר מאן איז געפארן יעצט, ס'איז געווען א נסיעה וואלעדניק, און ס'איז געווען פארבינדן מיטן בעל התניא, גאדיטש, האדיטש, מיט די גאנצע זאך. בקיצור, זי האט געבעטן אז זי וויל נישט לאזן דעם מאן פארן אליינס, ווייל זי ווייסט וואס ס'גייט פאר. בקיצור. עס איז נישט געווען קיין ברירה, ער האט געזאגט ער האט נישט קיין געלט פאר צוויי טיקעטס, ער דארף פועל'ן א ישועה, און זי האט אים געלאזט פארן. הי אווער פאוערד הער. למעשה ער איז אהיים געקומען, די נסיעה איז געווען מסתמא אין סוף טבת, למעשה ביז פאריגע וואך האט ער נישט געוויסט אפילו ער האט א פרוי. א יונגער מענטש, ער איז מסתמא צווישן פֿינף און צוואַנציק און דרײַסיק, כ'וויל נישט זאגן פונקטליך וויפיל ווייל כ'וויל נישט מ'זאל קענען עס טרעיסן, עניוועי למעשה ער האט זיך עפעס אפגעטיילט פון די גרופע ווייל ער האט געוואלט פארן אויף אנדערע פלעצער אויך, ס'איז אזוי. די די טיפיקעל ביזנעס, ער איז געווען למעשה זאגט ער אינעם אידישן האטעל אין קראקע, און דארט איז אריין געקומען א אידישע איינער וואס רעדט אידיש, זי געווען מסתמא א גויטע, און זי האט זיך אים אינטרעדוסט, און זי האט קודם גערעדט, און נאכדעם האט ער נעבעך געהאט אן אפעיר מיט איר, נעבעך, א ביטער אומגליק, זי האט נישט געוויסט, זי האט נאר געזען דער מאן איז אהיים געקומען, נארמאל אז מען קומט אהיים פון א וועג דארף מען דאך האבן א פרוי, ער ברויכט נישט קיין פרוי. ער איז געווארן א פרוש, פרעגט זי אים וואס איז געשעהן, זאגט ער איך האב געבעטן ביי די צדיקים, איך האב געבעטן, באלאני, עניוועי יעצט איז צוריק געקומען א טעסט, ער האט נעבעך געזינדיגט מיט א גויטע, צו מיט א אידישע איך ווייס נישט, און ער האט מורא געהאט ער האט עידס, ווייל ער האט אנגעהויבן צו פילן געוויסע מייחש'לעך. דארטן אויפן ביי יענעם פלאץ, און למעשה האט ער איר נישט געוואלט קראנק מאכן, ער האט אבער איר נישט געוואלט זאגן, ביז ס'איז צוריק געקומען די טעסט, ס'האט געדוירט א לענגערע צייט ביז ער איז געגאנגען נעמען די טעסט, ווייל דאס איז א גאנצע מיט די גאווערמענט מוז אונטערסיינען, זי האט מיר פארציילט א גאנצע אריכות וואס איך ווייס אפילו נישט, די סוף איז געווען ס'איז צוריק געקומען נעגעטיוו, אבער ער האט יא באקומען פון איר הערפיס, דאס איז וואס די מוהלים טוען נעבעך. בקיצור, זאגט זי מיר, איר זאלט האמערן, ס'קומט יעצט רבי ר' מיילעך'ס יאהרצייט, ס'איז נישטא קיין געפארעכצער, ווען איך וואלט ווען אראפגעשטעלט מיין פיס און איך וואלט נישט געלאזט מיין מאן פארן וואלט איך נישט דורכגעגאנגען די קריזיס, יעצט איך קען נישט מיט אים לעבן געהעריג ווייל ער האט הערפיס, און די קינדער קענען קעטשן הערפיס, ס'איז נישט אזוי שעדליך ווי ווען ס'איז עיטש איי ווי, אבער ס'איז גענוג שעדליך, רבותי לאמיר רעדן דערפון, לעטס נאט דיניי די פעקטס. ס'איז דא אינגעלייט וואס זיי גייען אויף קברי צדיקים און זיי באגראבן זיך מיט קברי רשעים, זיי זינדיגן מיט גוי'טעס. יעצט שטעל דיר פאר, דער אינגערמאן האט געהאט א מזל אז ער האט נישט אינהעריטעט HIV, ווען יא איז זיין לעבן פאריבער. איך ווייס נישט צו ער איז נאך דרייסיג, איך וויל נישט זאגן פונקטליך וויפיל ער איז. רבותי, איך וויל נאכאמאל זאגן פאר די אידישע טאכטער, זאלסט געדענקען איין זאך, ווען דו גייסט אין מקווה, ביז דו רייניגסט דיך, דיין מאן ווערט משוגע, די צוועלף טאג ער בייסט און שרייט און קרייט און ער ווייסט זיך נישט ווי אהינצוטון, וואס איז געשען אז ער קען יעצט אוועקפארן אויף א לוסט רייזע אויף אפאר וואכן, צוויי וואכן, דריי וואכן, וואט דו יו טינק הי איז גאוינג פאר, ער פארט זינדיגן, ער פארט מאכן זנות, דארט איז עס מער נאך ערלויבט ווי אין אמעריקע, און ווען מ'וועט אים נישט כאפן וועט ער זיין גליקליך ליידער, און לאזטס עס נישט געשען. נעמטס א ווארד אוו עדווייס פון פרויען וואס האבן עקספיריענס פון מענער וואס האבן זיי ביטרעיד. ס'איז א מורא'דיגער אומגליק און ס'וועט ברענגען א חורבן פאר די גאנצע שטוב, סיי ברוחנית און סיי בגשמיות, מענטלי און פיזיקלי און מעדיקלי. סאו עס קומט יעצט די גרויסע יארצייט, מען הייבט יעצט אן די געפארעכץ און באלד קומט נאכדעם דער זומער, ס'קומט נאך, פארדעם קומט נאך דעם הייליגן דברי חיים'ס יארצייט. קיינער איז נישט עקספעלד, צום גרעסטן צדיק קענסטו פארן און דו קענסט פארן זינדיגן. ווען די אידן זענען געשטאנען אויף מעמד הר סיני זאגט דער אייבערשטער לבבתני באחת מעיניים, מיט איין אויג האט ער שוין געשיקט, געקוקט אויפן עגל, כאטשיג דער אייבערשטער האט דארט געשטאנען און ער האט געזאגט אנכי און לא יהיה לך, רבותי, מען וויל פארן, איך בין נישט קיין מסנגד, מיט דיין ווייב, אדערווייז דאונט גאו, און שיק אים נישט מיט מיט א גוטן חבר, ווייל דער חבר אליינס דארף אויך נאך האבן איינער זאל אויף אים וואטשן ער זאל נישט ארום גיין זינדיגן. און וועגן דעם רעד איך יעצט, ווייל יעצט קומט כ"א, כ"א אדר איז א מנהג אז מען פארט צו רבי ר' מיילעך, און ס'איז עפעס אזא מנהג אז טאמער מען טוט עס נישט איז מען שוין גאר א בעל עבירה, ס'איז די זעלבע, ס'איז א סוד. פל"ג ל"ג בעומר רבי ר' מיילעך'ס יארצייט און אויכעט פורים געפאלט זיך אום זעלבן טאג פון די וואך איז למעשה איך וויל מעורר זיין קודם כל ס'איז א גרויסע זאך צו פארן צו קברי צדיקים איך האב נישט קיין אבדזשעקשענס צו דעם נאר איך האלט אז צו דעם דארף מען זיין ריין און מ'דארף האבן הכנה רוב מענטשן וואס זיי פארן פארן זיך אביסל דזשויען אויסצופלאגן אביסל, און אסאך מענטשן פארן פאר זנות אויך. אין ווארשע קאסט א שיקסע צוואנציג דאלער, ס'איז דא דארט אין דער אידישער האטעל אין קראקע איז פאר צען דאלער קענסטו זי האבן א גאנצע נאכט. רבותי, דאונט בי פולד, איך זאג פאר די אידישע טעכטער, איך זע, איך בעט ענק, מען קען דא אויך גיין צו קברי צדיקים אין אמעריקע, ס'איז דא די וואוילע צדיקים, איך וויל ענק זאגן, ביים בית דין של מעלה זיצט נאר צדיקים פון דעם דור, שטעל דיר פאר רבי ר' מיילעך מיט זיין הייליגע קדושה, דו גייסט מתפלל זיין, ער קוקט דיך אן, דא קומסטו פון אזוינע, דא האסטו געמאכט משכב זכר, דא האסטו געמאכט, האסטו דיך פארקוקט אין האטעל דארטן אויף די ווידיאוס אין יוראפ, איז דא די עקס רעיטעד ווידיאוס אין יעדן האטעל, דא איז אויך דא אין רוב האטעלן, אבער ס'איז דא וואו ס'איז נישט דא, און נאכדעם קומסטו זיך אויסוויינען ביי רבי ר' מיילעך, און קומסט שבת מיט פירן א גרויסן שבת. גארנישט קיין רבי ר' מיילעך ס'איז אביסל זנות איז איך בעט די פרויען זאלן נישט לאזן די מענער פארן אליינס ער וויל פארן צו רבי ר' מיילעך דארפסט געהאלפן ווערן מיט קינדער דארפסט געהאלפן ווערן מיט שידוכים צאל נאך א טיקעט איז נאטינג ראנג לאז נישט דיין מאן פארן אליינס ס'איז זנות דעטס אלל איט איז יעצט איז ס'איז נאך פאר פורים אבער איך מוז רעדן דערפון ווייל דער עולם הייבט זיך שוין אן צו בוקן די טיקעטס און מ'זאל וויסן אז ס'טויג נישט. דארט אין יוראפ איז ביליגער די זנות, בפרט נאך אין א טוירד ווארלד קאנטרי, און ער פארט נאך צו רבי ר' מיילעך'ן אויכעט, איז דאך דאס פשט אז רבי ר' מיילעך געבט א הכשר דערויף. אויסערדעם האב איך ענק שוין געזאגט די עסן איז טרייף אויפן וועג, איך בין אמאל געווען. פֿײַוויש מענדעלאָוויטש האָט געפֿירט אַ גרופּע. ס'איז אַרײַנגעקומען מענטשן אין קראָקע. אין האָטעל האָט נישט געהאַט קיין עקסטרע געז און קיין עקסטרע אָוון. האָט ער עס געהאַט דאַבל געפּעקט, וואָס דעמאָלטס דער דין איז, אַז ס'איז נישט בולע ופּולט, ווײַל ס'בלײַבט צווישן די צוויי רעפּערס. איז איינער אַרײַנגעקומען, ס'איז געווען נאָך אין דעם אויוון, ווי דער גוי האָט נאָך געהאַלטן אין מיטן מאַכן זײַן חזר, און ער גיט אַ שטעק אַרײַן זײַן לעפֿל, אַ כּשרן לעפֿל, און דערווײַל איז עס אינעם אויוון.

געווען צו וואטשן, און געגאנגען קויפן אייער פונעם מארקעט, די אייער דארף מען וויסן צו ס'איז ספנא מארעא צו נישט, צו ס'האט בלוטס טראפן צו נישט, ס'איז געווען די ברוינע אייער, כ'ווייס נישט צו ס'פון א כשר'עם הינדל בכלל, דאס אלעס איז מותר לכתחילה, פארוואס? ס'איז דאך אויף רבי ר' מיילעך'ס חשבון, רבותי ס'איז צרות ווי א בארג די אלע רייזעס. ווילסט פארן צו רבי ר' מיילעך? נעם מיט א סענדוויטש, דעטס איט. לאמיר זעהן, נעם מיט א טשיז סענדוויטש, און א טרוקענע טשיז, דאס וועט זיך האלטן אין קערי אן צוויי דריי טעג. איי שבת? הע, ביסט דאך ביי רבי ר' מיילעך, דארפסט דאך נישט האבן די פלייש מיט די אלע זאכן. סא, דאס איז זייער וויכטיג, מען זאל זייער וואטשן די אלע געפארעכצער, דאס איז איין שטיק א זנות פעקעדזש.
כ'האב אויך געזעהן.
עדווערטייזט אז אברהם מאיר שווארץ פירט גאר א נסיעה אויכעט, איך האב געמיינט אז ער פארט נאך הרב וולעדניק וואס איז א פאר טעג אינגאנצען, דערווייל אלס מלמד סוף זמן ווי מען דארף אבאכט געבן אז די קינדער קודם דארף מען אבאכט געבן פורים, מען דארף אבאכט געבן פון נאך פורים הייבט זיך שוין אן בין הזמנים און מען דארף ענדיגן מסכם זיין זאגט אין אגרת הרמב"ן כאשר תקום מן הספר זאלסטו וויסן וואס דו האסט געלערנט, שטאטס מען זאל דאס אלעס ענדיגען א נעכטיגן טאג, ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך, ווייסט וואס דא גייט פאר? ער פארט צו רבי ר' מיילעך און ער לאזט איבער די קינדער אויף הפקר. איך וויל ענק זאגן, טאטע, אויב עטץ לאזטס אים זיין א מלמד און עטס גייטס נישט אריין צו די תלמוד תורה און זאגן איף הי דאזענט סטאפ דיס גארבידזש לאזט מען אים מער נישט זיין מלמד, זענט עטץ ווערט ענקער געלט, יו אר נאט ווארט עניטינג. איך קען גארנישט טון, איך קען נאר ענק מעורר זיין, באט יו העוו טו דו איט. פרעגן ווען די רבי זכרונו לברכה די דברי יואל איז געווארן נישט געזונט איז מען גערעדט מיטן רעבן אז מען גייט שיקן א קוויטל האט די רעבעצין געפרעגט ווי זאל שיקן האט די רבי געזאגט נאר צום הייליגן רב צום דברי חיים און איז אויך נישט אליין געפארן האט זיך יוצא געווען מיט רבי לייביש לעפקאוויטש'ן וואס ער איז דעמאלטס געפארן ס'איז נישט עק וועלט רבותי ס'איז דא דא גענוג קברי צדיקים ס'איז דא דא אין אלע זייטן אין סאטמאר איז דא דער הייליגער רבי ס'איז דא רבי חזקאלע מערץ ס'איז דא דער סקווערער רבי אין ניו סקווער ס'איז דא די גרויסע פיר צדיקים. אינעם ווינער בית החיים, און דאס איז אין ניו בראנזוויק ניו דזשערזי, און נאכדעם איז דא נאך דער אלטער סאטמארער בית החיים, וואו עס ליגן אויכעט גרויסע צדיקים, און דארט ליגט אויכעט לעבן דעם דער באבובער רב זכר צדיק לברכה מיט זיין זון ר' נפתל'טשע, וואס היינט ווען איך מאך יעצט דעם האטליין איז די זיין יארצייט, על כל פנים רבותי עס איז דא וואו צו פארן, עס איז דא אין, אין. אין קווינס איז דא ווי דער ליובאוויטשער רבי ליגט מיט זיין שווער, נאכדעם איז דא די א גאנצע געגנט ווי ס'ליגן רבי יעקב יוסף, נאכדעם איז דא אין באפעלא, נאכדעם איז דא אין אין בארא פארק איז דא, איך ווייס פונקטליך ווי ווייס איך נישט ס'איז, איך ווייס איך בין שוין געווען עטליכע מאל דארטן, מען קומט אראפ מיטן טרעין ביי טווענטי סעקאנד סטריט מען גייט צו ס'איז דא א איד וואס האט געקענט ש"ס און ער איז געווען א גאנצער פירער, און מען זעט גרויסע ישועות ביי זיין ציון, סא רבותי אויב דו ווילסט גיין קבר שרייען איז דא ווי צו גיין, דו דארפסט נישט פארן צו רבי ר' מיילעך, יעצט וויל איך אבער נאך צולייגן נאך א זאך, לאמיר שוין זאגן דו פארסט יא צו רבי ר' מיילעך, יעצט ווייס איך, ס'גייט פאר יעצט מיט רוסלאנד און מיט אוקריינע, מען שלאגט זיך ארום, מען שיסט זיך, מען הרג'ט זיך, טאמער איז די נסיעה נאך פארמישט מיט אוקריינע, שפילסטו דיך ארום מיט ונשמרתם מאד לנפשותיכם, בעט יעדע אידישע טאכטער, לאז נישט דיין מאן פארן, דו קענסט נאך בלייבן אן. אלמנה, קענסט בלייבן אן אלמנה חיות, צו דיין מאן לעבט צו נישט, זאלסט נישט וויסן וואס איז געשען מיט אים, הער אויף מיט די זאכן, ס'איז דא ווי צו גיין אין אמעריקע, איי ס'איז נישט רבי ר' מיילעך'ס ציון, די גמרא זאגט ווען איינער האט אסאך קרקעות און ער מאכט א חזקה אין איינעם האט ער מחזיק געווען אין אלע אין די גאנצע וועלט, ווייל הנה סדנא דארעא חד הוא, קענסט פונעם סאטמארער רבינ'ס מצבה דיך מקשר זיין צום הייליגן רבי ר' מיילעך, שוין, דאס איז נאר געווען. וועגן פארן, יעצט וועט מען צוקומען צו אונזער ענין. מען האט יעצט ארויסגעווארפן נאך א מלמד פון בארא פארק, מען מאכט א שווייג, אבער ברוך השם מען טוט קאנסטראקטיוו, די מלמד האט געפאטשקעט א קינד, יעצט ס'איז דא נאך א זאך, א טאטע האט מאנס געווען זיין אייגן קינד, און מען האט זייער קלוג געארבעט וויאזוי מען האט עס פון אים ארויסגענומען, מען האט אים געזאגט מ'וועט גיין פאר העלפ מיט מיט אנדערע וועגן, בקיצור די סוף האט אלעס מודה געווען און מען האט אים אויפגעפיקט און איינגעזעצט. יעצט, ס'איז געווען א גרויסע אסיפה אין לעיקוואוד, און מ'האט גערעדט וועגן מען זאל וואטשן קינדער, קינדער זענען נישט הפקר, נחום ראזענבערג שפראך, און ס'איז געקומען מחנכים פון ניר און פאר, נאכדעם וואס מ'האט פארגעזאגט וואס די אסיפה איז אלל אבאוט, האט מען געמאכט פינף ווארקשאפס, מ'האט צוטיילט ויחץ את הילדים, מ'האט צוטיילט אויף פינף ווארקשאפס, און יעדער איז ארויסגעקומען עט די ענד אוו די ווארקשאפ יא. מען מוז רעדן מיט קינדער, יא, מען מוז שטעלן ספעשל משגיחים, ספעשל מחנכים, און יא, ס'איז נישט קיין דזשאוק מער, מען קען עס נישט באהאלטן. יעצט איז דא עטליכע ישיבות וואס האבן מיר געזאגט אז זיי האבן גערעדט ווערי גרעפיק, איינע האט מען נישט געזאגט די הנהלה, נאר זיינע קינדער גייען אין באיאן, באיאן איז שוין נישט די ערשטע מאל, שוין, מען האט מיר שוין געזאגט אפאר מאל, די מנהל איז אריין. קומען ער געזאגט פאר אלע קינדער, קינדערלעך טייערע ס'קומט א יום טוב ס'פורים מיט טשיקען, מען טאטשען קינדער ווי מען טאר נישט, אה איך הער ער האט אזוי שיין גערעדט און עטליכע טאטעס קאלן מיך אפ, נו ר' נחום וואס זאגסטו צו דעם, זאג איך אים ברוך השם איטס אנלי ווי מען זאגט א דאלער שארט ענד ען אווער טו לעיט דעטס אלל איט איז אנפארטשענעטלי שוד העוו בין דאן פיפטי יערס עגאו. עט ליסט ווען כ'האב אנגעהויבן צו זאגן אז מ'טאטשט קינדער צוועלף דרייצן יאר צוריק האט מען געדארפט כאטש הערן וואס כ'האב צו זאגן נישט אהה גייט יענעם לייגן חרם סאטמארע חרמות אזא פנים האט עטס אלע מיט ענקערע גלח זאכן נישט נאר די חרמות נאר די הכשרים מיט אלע עניוועי יעצט קאלט מיך אפ א מנהל פון א גרויסע תלמוד תורה און ער זאגט אונז וויל מיר איר זאלט קומען רעדן פאר די קינדער זאג איך אים ניין דאס וועט נישט גוט זיין קודם כל ס'דא א סורטען רילעישאן צווישן א מלמד און א קינד. און א מנהל מיט א קינד און אז ער וועט האבן א פראבלעם זאל ער קענען גראד גיין קאמפלעינען איך בין א פרעמדער אז איך בין א פרעמדער האט עס נישט דעם געהעריגן טעם ס'איז נישט פערסענעל זאג איך אים און נאך א זאך אז ער וועט האבן א פראבלעם וואס וועט ער טון ער גייט זוכן מיין טעלעפאן און אז איך וועל הערן א בחור קאלט גיי איך אים דען שוין צוריקקאלן איך ווייס דען צו ס'איז א פאוני קאל צו נישט און אום זאג איך אים זאלסט וויסן נאך א זאך אז דאס וואס איך טיטש קענסטו דאך אים לאזן הערן זאג יעדן טאטע זאל לאזן דאס קינד הערן. דאס וואס דו גייסט טיטשן גייט הייסן איי קאנטעקט, און דאס איז די וויכטיגסטע זאך, אז דאס קינד זאל וויסן אז איינער לויפט אים נאך אדער ער וויל אים טשעפענען, איז ער נישט קיין פארלוירענער. ס'איז יעצט דא א מורא'דיגע פרשה אין בארא פארק, און איך גיי עס זאגן גרעפיק פאר איין טעם, ווייל איך טענה ווי לאנג אונז וועלן רעדן גרעפיק וועט דאס קינד כאפן וואס מ'וויל. און טאמער נישט האבן זיי וועגן וויאזוי זיי קומען צו צו יונגלעך און צו מיידלעך און נאכדעם ווען זיי טוען זיי שוין טוען וואס מען טאר נישט דעמאלטס ביסטו שוין אויף צרות. איז דא איינער וואס הייסט משה ברוינשטיין האט צוויי לאנגע אראפגעלאזטע פאות הערסט וואו און ער האט א בארד קיין עין הרע כהוי חשרת יערה קאסאדא ער איז א חרדישער יונגערמאן און ער זעהט אויס ווי די רבי אליין. ווי וועלעכע רבי? אלע זענען די זעלבע חזירים. ער איז אַכט און צוואַנציק יאר אלט. קיצור דער חזיר דער משה ברוינשטיין פלעגט ארייננעמען קינדער פון אונטער זיבעצן יאר און ער פלעגט מיט זיי טוהן אנעפראופריעט זאכן און איינע פון די זאכן וואס ער האט געזאגט פאר די קינדער איז אז איך קען ענק ווייזן וויאזוי צו מאכן די דזשעניטעלס גרעסער. יעצט איך האב נישט ארויס קלאר פונקטליך וואס דאס איז, צי ער האט זיך געוואלט מאכן קישוי אבר און נאכדעם מאכן הוצאת זרע לבטלה, צי ער האט זיך סתם איינגערעדט אז ער קען עס פארגרעסערן, אפשר וויל מען האבן א גרעסערע ס'זאל זיין מער די תאווה, איך ווייס נישט, איך קען מיך נישט אויס מיט אזאלכע חזירים, באט איך רעד דערפון זייער גרעפיק ווייל איך וויל אויסלערנען די עלטערן, איך וויל אויסלערנען אז מען מוז אנהייבן צו רעדן מיט די קינדער. און ס'איז בעסער אז דו זאגסט פאר דיין קינד וואס דאס הייסט א קישוי אבר און דו ביסט אים מסביר אז דאס איז נישט געמאכט זיך צו שפילן דערמיט, ווי איידערש אז אזא משה ברוינשטיין זאל אים כאפן. און דער יונגערמאן האט אזאלכע לאנגע אראפגעלאזטע פאות מיט אזא לאנגע בארד, כ'האב ארויפגעלייגט אויף מיין בלאג די גאנצע פרשה מיטן טעלעוויזשן ווי אלעס ווערט דורכגערעדט, און כ'האב געזאגט פאר א דזשאוק. אז קען זיין אז ער האט זיך טועה געווען שטאטס דעם פינעס גרעסער מאכן האט ער געמיינט צו זאגן די פייעס גרעסער מאכן און דאס איז געווארן א מעידזשער היט אלע בלאגס ברענגען עס צו ס'איז געווארן א מעידזשער היט איך וואלט אויסלערנען די פייעס לענגער צו מאכן רבותי ס'איז נישט קיין דזשאוק ס'קומט צו וויינען און דער עולם מוז אנהייבן צו לערנען די קינדער קיינער האט דיך נישט וואס צו לערנען און דו זאלסט פון קיינעם נישט נעמען הדרכה דער איינציגער ווער ס'מעג דיך לערנען איז די טאטע און די מאמע.

זאלט איר וויסן, ס'וועט נישט טויגן. איך האלט מען דארף עס נאמבערן אזוי ווען ווען ברוך מרדכי געווען אויף טרייעל איז יעדן טאג געווען אן אנדערע זאך ער האט נישט געוויסט ער געדענקט נישט ער ווייסט נישט ער איז אנדער עידזש ער איז אווער עידזש האב איך געזאגט מען דארף מאכן נאמבערס קאודס מען דארף נישט איבער חזר'ן יעדעס מאל נאמבער וואן מיינט דאס נאמבער טו מיינט דאס מען דארף מאכן קאודס וויאזוי מען קומט צו צו א יונגל און וויאזוי מען קומט צו צו א מיידל נאמבער וואן איז דאס נאמבער טו איז דאס מען דארף דרוקן גרויסע ספרים און ביכער.

דאס איז וואס מען דארף אנהייבן צו לערנען די קינדער. זאגט מיר דער מנהל אז ער וויל איך זאל לערנען, זאג איך ניין, דו דארפסט עס לערנען, און טאמער דו קענסט נישט זאלסטו ברענגען א פראפעשענעל וואס ער זאל זיצן אפאר שעה יעדע וואך אין דיין חדר און ס'זאל זיין צו וועמען צו רעדן. סא עניוועי, די אסיפה אין לעיקוואד איז געבליבן אז מען מוז אריינשטעלן מחנכים איבעראל. זאגט מיר איינער וואס האט פארטיסיפעיט פרעגט א קשיא און וואס האט מען געוואלט פון נחום ראזענבערג וואס איז שלעכט געווען ווען מען טוט עס צוואַנציק יאר פריער יעצט יעצט הייבט זיך אן ערשט א שאלה וואס איז געווען ראנג מיט נחום ראזענבערג יעצט ס'איז דא איינער ראזען ער איז אין וואשינגטאן די סי איז ער פון די העכסטע איינגעשטעלטע אין די יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקע זיין דזשאב איז צו מאכן זיכער אז מען טוט נישט אטאקירן אמעריקע שטעל דיר פאר וואס א הויכע פאזישאן ער איז. מ'האט אים אויפגעפיקט די וואך און מ'האט אים איינגעזעצט אין תפיסה, פארוואס? ווייל ער האט זיך געשריבן מיט א אנדערעידזש גירל און ער האט געוואלט האבן סעקס מיט איר, און סיי די צייטונג סיי די טעלעוויזשאן ווען זיי ריפארטן עס זאגן זיי וואט? א מען אין היס קרייטעריע שוד דו סאטש ע לאו אנעקסעפטעד קריים פאר יומעניטי, אונז געמער אים איבער גאנץ אמעריקע ער זאל וואטשען אז די אראבער זאלן נישט אונז קענען אטאקירן אדער די אייסיס זאלן אונז נישט קענען אטאקירן. און דער מענטש וויל אטאקירן א יונג מיידל, עניוועי ס'איז נישט געווען קיין מיידל ס'איז געווען אן עף בי איי עידזשענט און מ'האט אים אויפגעפיקט ווען ער געגאנגען טוהן זיס האט מען אים אויפגעפיקט, ער הייסט ראזען ר'האט א שטיקל בערדל כ'ווייס נישט צו ער איז א איד צו נישט אבער ס'איז אירעלעווענט רבותי אם בארזים נפלה שלהבת מה יענו אזובי קיר וואס אויב די גרעסטע קענען זיך אראפלאזן צו אזאלכע שמוציגע ביליגע זינד וואס זאל מיר אונז שוין זאגן עניוועי ס'קומט יעצט מ'גייט טראגן שלח מנות פאר די מלמדים און פאר די טיטשערס אינדערהיים. איך וויל ענק זאגן, אויב כ'האב געפראווט מיין פוינט ביז יעצט, און עטס האלטס אז איך בין גערעכט, ווייל עטס זעטס אינגאנצן משוגע בין איך שוין נישט. עטס הייבטס שוין אן צו זען אז ס'איז אמת וואס מ'זאגט, ניוואר? סאו וויל איך אייך פרעגן א קשיא. אפשר וואלט עטס מיך געפאלגט פאר עטס האטס נאך אפאר דורכפעלער, סקומט יעצט משלוח מנות, משיקט די קינדער צו די מלמדים, די מלמדים זענען אנגעשיקערט האלבוועגס דריי פערטל וועגס, און סאיז נישט גוט, די מלמד'ס ווייב איז נישט אינדערהיים, זי פונקט אראפגעגאנגען הערן מגילה צו א שכן אדער אין שול, און סהייבט אן צו געשען זנות, רבותי סאיז נישט גוט, לאזטס נישט ענקערע קינדער טראגן פארן מלמד קיין שלח מנות אליינס, די טאטע מוז מיטגיין. און די זעלבע אויך מיט די מיידלעך, די מאמע מוז מיטגיין. יעצט בפרט נאך יעצט גייט מען דאך אנגעטון אנדערע קליידער, יונגלעך טוען אן מיידלישע קליידער, מיידלעך טוען אן יונגלישע קליידער, סאו דער מלמד וועט גיין אויסזוכן צו שפילן זיך מיטן יונגל'ס דזשעניטעלס, דערווייל וועט ער טרעפן אז ס'איז גאר א מיידל, רבותי עס איז נישט קיין דזשאוק. אדער ער וועט בועל זיין א מיידל ווייל ער וועט מיינען ס'איז א מיידל און ער וועט מאכן משכב זכר מיט די יונגל און מ'עט זיין אויף צרות. רבותי פאלגטס מיך קאט אויס שלח מנות. ברוך השם די באסעס האט מען מיך געפאלגט קודם כל רוב מוסדות האבן מיך אויפגעקאלט רבי נחום איר זענט גערעכט אונז לאזן מיר נישט מער קיין באסעס. אפאר מוסדות האבן געזאגט אז זיי גייען לאזן באסעס מיט א משגיח און אויכעט נאר די סקול באסעס, נישט מיט קיין פארטל מיט קיין קאוטשעס ווי מען פאלט ארויף איינער אויפן צווייטן, און ס'גייט זיין אביסל ארדענונג און זיי גייען נישט לאזן קיין מוזיק אינדרויסן אין די גאס אויך נישט. עניוועי, יעצט איך וויל ענק זאגן אויב עטס פאלגטס מיך וואלט עטס געמאכט אז יעדע תלמוד תורה און יעדע מיידל סקול זאל עפענען א שעה צייט דעם מוסד, לאמיר זאגן פון צענע ביז עלף צו פון צווייע ביז דרייע, און דעמאלט זאל יעדער קומען געבן פארן רעבן אדער פארן טיטשער שלח מנות, און מער פון דעם דארף מען נישט האבן, ווייל כ'קען נישט מחייב זיין א טאטע וואס ער האט צען קינדער ער זאל מיטגיין מיט יעדן קינד און מיט יעדן מיידל, נאר דער טאג לאזט זיך אויס פאר ער וועט אנקומען איבעראל, און דא איז די רעבע, דא דאוונט די רעבע דעיס, און דא לויפט ער שוין צו מנחה, און דא איז ער שיכור, דא ברעכט ער שוין. ווען עטס ווילטס זוכן זענט עטס מבטל דעם גאנצן שלח מנות פאר די רעבעס, יא קענסט אים געבן צען דאלער צו פופציג דאלער וויפיל ווילסט אים געבן אבער די שלח מנות דארפסטו אים נישט געבן דאס איז איש לרעיו ומתנות לאביונים די שלח מנות איז נאר פאר סאך דיין חבר דער מלמד איז דאך א שונא דיינער אויב נישט נאכום ראזענבערג'ס האטליין וואלט דאך מטמא געווען נאך הונדערטער קינדער. און אזוי ווי כ'האב ענק שוין פריער געזאגט, ס'איז דא דער משה ברוינשטיין, אין די אלטע צייטן, לאמיר זאגן צוואנציג יאר צו צען יאר צוריק פאר כ'האב געהאט א האטליין, אזא קראנקער זכר וואלט זיך געקענט דרייען אין בארא פארק און מטמא זיין טויזענטער קינדער. זאגן ביז יעצט האט שוין מטמא געווען א נומבער פון קינדער, ביז דער עולם האט זיך אנגעהויבן, האט אויסגעלערנט מ'גייט צו די פאליס. למעשה אזא מענטש וואלט געקענט מטמא זיין טויזענטער קינדער, און מ'וואלט נאך געזאגט ס'איז נישט אמת, ס'איז שקר, די קינדער נישט באגלייבט. סאו. דאס איז א מורא'דיגע ברעיק טרו. סאו רבותי לאמיר נישט דורכברעכן יעדע יאר נאר איין בעריער, לאמיר גיין אלל די וועי, זאלסט נישט לאזן די קינדער טראגן פארן מלמד קיין שלח מנות, ווייל קודם איז א מלמד א חפץ חשוד און נאכדעם דער מלמד וועט נאך שרייען ער איז געווען דראנק און וועסט גארנישט קענען טון, מען מעג דאך שיכור'ן פורים רייט און מ'וועט לויפן צו יעדן איינעם אז מען זאל. דיך לייגן אין חרם, סאו טראסט נישט קיין מלמד און האב נישט מיט אים צוטוהן גארנישט, וועסט אים שיקן אפאר דאלער חודש געלט און שלח מנות וועסטו שיקן, איש לרעהו נישט פאר אזא שונא. א געוועזענער חזר, ער וואלט היינט אויך געווען א חזר נאר ער האט מורא. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן שטייט מער פון א הספד וואס מען זאגט אויף א מענטש קען מען זעהן צו ער איז א בן עולם הבא צו נישט, איז ס'דא אלע צייטונגען איבער די גאנצע וועלט, זייער אסאך על כל פנים האבן אראפגעברענגט, די פטירה פון הרב אלחנן האלפערן, ער איז געווען דער, ער האט א בית מדרש וואס הייסט בית שמואל, און ער איז אויכעט דער אב בית דין גאלדערס גרין, און אויכעט ער איז דער נשיא פון התאחדות קהילות חרדית, דאס מיינט מען דארטן ווי פאדעווע מיט דעם גארביטש מיט דעם דרעק וואס מען האט געגעבן טרייפענע פליישן, ער האט אלעס צוגעלאזט, ווען איך האב געבויעט די מקווה אין לאנדאן איז ער אויך נישט געקומען. איין מאל ווען איך בין נישט דארט געווען איז ער געקומען מיט א דיין שנעק און זיי פארשטייען דאך אינגאנצן נישט קיין בלופרינט האט ער אנגעהויבן וואס איז וועגן דעם און וואס איז וועגן המשכה ג' טפחים על גבי קרקע און זיי האבן נישט געזעהן ווי איך האב עס אריינגעלייגט ווייל כ'האב עס געהאט אריינגעבויט אין די מקווה מען זאל נישט זעהן ווייסט אין די סעמענט ווייל טאמער שפריצט עס זאל עס נישט שפריצען עס זאל האבן ווי מען זאגט א שמאלן טונעל, קיצור זיי האבן עפעס איבערגעארבעט די פלענס מיט אלעם, איך בין אנגעקומען אפאר וואכן שפעטער פרעג איך ווער איז דא געווען ווער האט געטאטשט די פלענס זאגן זיי ר' אלחנן איז געקומען ווייל דער שטיינהארט האט געוואלט ווייזן אז ער ברויך מיך נישט האבן אינגאנצן ער קען ברענגען חנא'ן און אויף דעם חשבון האט ער געטוהן וואס מען האט נישט געטארט און איך בין טאקע אוועק און כ'האב געזעהן אז חנא האט עס נישט געקענט פיקסן. און די אלע שייגעץ שטיק וואס פאדאווע האט אפגעטוהן האט ער זיך אלץ געבעקט מיט חנא'ן. פאר דרייסיג יאר צוריק האט מען געזאגט אז זיין זון חיים טאטשט פרויען. מען האט עס געזאגט פאר א פאדאווען. און אזוי ווי פאדאווע איז דאך זייער גוט מיט ר' חנא ווייל אמאל בעקט חנא פאדאווען און אמאל בעקט פאדאווע חנא'ן. בקיצור האט ער אים געבעקט. ער האט געלאזט ער זאל ווייטער זיין רב. אבער. די וועלט קען מען נישט פאפן, ס'איז פארפאלן. בקיצור, זיי רעכענען אויס, און אסאך צייטונגען, וועם ער האט אלץ איבערגעלאזט, רעכענען זיי אויס, דעם איידעם, יענעם איידעם, דעם רעבעלע, יענעם רעבעלע, און די זינען רעכענען זיי אויס. יעצט, ביי יעדן שרייבן זיי הרב, און זיי שרייבן ווי ער איז רב. למשל, זיי רעכענען אויס רבי ישראל שלום דוד נחמן האלפערן רב אין הענדאן, לאנדאן. ווען ס'קומט צו חיים'ן שרייבן זיי אזוי היס סאן גארנישט קיין רב, חיים אהרן צבי האלפערן, און נאכדעם זאגן זיי ווייטער היס סאן רב שלום יוסף האלפערן רב אין ניו יארק, צו יעדן זאגן זיי רב, אויף אים האבן זיי נישט געשריבן קיין רב, סאו די וועלט קען מען נישט פאפן, ער האט געמיינט ער'ט דארטן אריינלייגן אפאר דאלער און ער'ט צוריק זיך אויפשטעלן זיין נאמען. ער איז א אפגעפרעגטער מענטש ווייל ער האט געטוהן זנות, ווען מען טוט זנות וויל עס קיינער נישט טאלערירן, ס'איז זייער א מיעסע זאך, דו ביסט א רב מען קוקט ארויף אויף דיר און דו גייסט טוהן אזא זאך, ס'איז אן עמבערעסמענט, סאו פונעם הספד קען מען זעהן ווי מען האלט, מען זעהט אז מיט חיים'ן האלט מען אין ערגעץ נישט, און ברוך השם די טאטע האט אים נישט איבער געלאזט די שול אויך נישט ווייל ווען נישט וואלט געווען דאס, אזוי ווי אונז האמער דא א חברה שמחת תורה שול פון געי מיט לעסביענס, דאס וואלט געווארן פון די שול. יעצט איך וויל מודיע זיין אז נאכדעם וואס ס'האט אויסגעבראכן די מלחמה מיט מיר און שטיינהארט איז ער נעבעך ארומגעלאפן איבעראל אז מ'זאל מיך טרייען דא צו האלטן אין לאנדאן אז איך זאל נישט איבערלאזן דעם דזשאב. דעמאלטס האט ער געקאלט ר' חנא'ן און ר' חנא האט מיך א ער איז אראפגעקומען צום ארקיטעקט נאכאמאל און ער האט. מיך גערופן צו אים אין שול און ער האט געזאגט דארטן עפעס גאנצעטע תורות צווישן מנחה און מעריב, אבער איך האב אים מסביר געווען ר' חנא, דו ביסט אן אלטער איד מיט א לאנגע ווייסע בארד און מען פירט דיך אין באד אריין און איך האלט מיך נישט ביים גיין מיט דיר אינאיינעם באדן, איך בין ארויס פון דעם געשעפט.

די שטאט, זאג איך אים, דו ביסט נישט. ווייל איך בין שוין דא זעקס אדער זיבן מאל, כ'האב דיך קיינמאל נישט געזען ביי די מקווה ביים פלאנען און נישט ביים גראבן, ביי מיר ביסטו גארנישט, ביסט נישט ווערט א דיים, איז במילא האב איך עס איבערגעלאזט, פינף זעקס יאר האט מען עס נישט געריקט, ענדליך האט מען גענומען א קאנטראקטער, ווער ס'איז געווען די רב ווייס איך נישט, כ'האף אז ס'איז געווען א רב, און ווען נישט איז עס א פסל'ע מקווה, ווייל ווען איך האב עס איבערגעלאזט איז עס שוין געווען פסל. האט אונטערגעלייגט אונטער די מקווה אזאלכע נייע זייפערס וואס אויף דעם זאגט סיי דער מנחת יצחק און סיי דער יגל יעקב אז דאס איז אן אמבטי גדול כלי בטלית. נאר כ'גיי נישט אריין מער אין דעם ווייל דער עולם נישט אינטערעסירט. ס'האט איינעם געבאדערט וואס ס'גייט פאר יעצט אין אורוגוויי? כ'האב געהאלטן אין איין זאגן.

סותר ביי פֿיר רעכנט מען נאך גלאט כשר ווייל יעדע בהמה האט פֿיר סירכות. דאס האט יעצט דאס האט ער אונז נישט אויסגעזאגט קיינמאל. יעצט דער רמ"א האלט אז געוויסע סירכות קען מען קולף זיין. דער בית יוסף האלט אז מען קען נישט. איז בקיצור וואס פארקויפסטו דעמאלטס שחיטת בית יוסף גלאט בית יוסף? די תירוץ איז ביי ספרדים קענסטו פארקויפן וואס דו ווילסט. און יעצט האבן זיי זיך אנגעהויבן אויפצווועקן. איז דא יעצט א מורא'דיגע גרויסע אסיפה געווען וואס די ספרדישע. שחיטה האט געשיקט א בריוו אז ער וויל מאכן א גרויסע אסיפה, מען האט געמאכט א ריזיגע אסיפה יעצט אין לעיקוואוד, עס איז געווען געמאכט דעם פֿיר און צוואַנציקסטן טאג פון פעברוארי, עס איז געווען ביטווין פלעטבוש, ספרדיק רבנים, KCL, זיי געבן א הכשר אויף שחיטת בית יוסף, און די OU, איז געווען זיבן סעיפים, איינס איז דברי פתיחה איז געווען הרב אשר חיים ליבערמאן, שליט"א, די צווייטע איז דיסקאשען אוו ניקור בית יוסף ענד איטס קארענט אישוס, סאיז דא ניקור אויכעט בית יוסף אבער זיי האבן נישט געמיינט דא ניקור זיי האבן געמיינט שחיטת בית יוסף אז סאיז נישט דא קיין סירכות דאס איז וואס זיי האבן געמיינט נישט די געווענטליכע ניקור איך האב גערעדט מיט די רבנים וואס זענען דארט געווען יעצט נאכדעם איז דא אזוי אוועראל דיסקאשען אוו אלע פראסעסינג.

נאכדעם איז דא דיסקאשען אוו א ספעסיפיק טיים פרעים אין ריספאנד טו די אישוס דיסקאס אז ס'קען דויערן פֿינף יאר ארום אויכעט האט מען זיי געגעבן אן אפוינטמענט ווילן זיי זאגן א טיים פרעים די די לעצטע זאך איז געווען דיסקאס אלע פראסעסינג שחיטה אין אוראגוויי מען באקומט פון דארט אזאלכע שלעכטע גריסן אויף די שחיטה דעם נירבאטער'ס זון האט געדארפט פארן ער איז נישט אנגעקומען ער איז געפארן ערגעץ אנדערש ס'טוט זיך זיי פאפן דאך אונז אזוי אויס איך וויל אייך עפעס זאגן. ווען א איד זאל וועלן בארגן פארן נירבאטער געלט וואלט ער אים נישט געבארגט ווייל ער ווייסט ער איז א ליגנער, אבער פרעסן זיין פלייש וועט ער פרעסן, פארוואס? ווייל דאס וויל ער, סא ס'איז א חרבן וואס ס'גייט פאר, סא ווען מען רעדט דא פון שחיטה פון אלע זאכן, מען זעהט ס'איז א חרבן, נו, און קיינעם אינטערעסירט נישט, די זעלבע אויכעט מיט די מקווה, די מקוואות איז אויכעט אין דער ערד, און ער האט געקלערט דער שטיינהארט אז איך וועל אים דארטן ווי מען זאגט טוהן אלעס, נאכדעם בין איך יעצט געוואויר געווארן אינגאנצן א וואך צוויי צוריק ווען איך שלאג מיר זיך אין אנטווערפן וואס זיי טראגן די פלייש מיט גוישע טראקס וואס זיי טראגן האלאל מיעט און זיי קומען פארטאגס ס'איז ס'פרייליך גלייבטס מיר ס'פרייליך נאר וואס זאגט מיר איינער אז ס'איז דא דער וואס אוינט דעם סטאר הייסט שטיינמעץ ס'איז א וויזשניצער פאוער און דער שטיינמעץ איז גאר א מחותן מיט דעם וועם איך האלט אין איין מזכיר נשמה זיין דעם שטיינהארט און מ'האט אים שוין געכאפט אז ער פלעגט שיקן אויף לאנדאן פלעגט ער שיקן עפעס כ'ווייס נישט וואסערע א פראדאקט צו ווייטנער, מילק ווייטנער צו עפעס אנדערע זאכן, עסן זאכן מ'האט געכאפט ס'איז געווען אלעס טרייפע טרייפע טרייפע, און שטיינהארט איז געווען דער איבערנעמער, און שטיינהארט האט געהאט דעמאלטס די גרויסע אייזקרים קאמפעני, ס'איז געקניפט און געבונדן מיט די משפחה. סא דאס איז וואס דא גייט פאר, דא איז דא טרייפע פלייש, דא שיקט מען ארויס זאכן, איך ווייס צו ווייטנער צו עפעס אנדערע זאכן, צו מ'האט געכאפט צו גיין חלב עכו"ם, איך ווייס נישט פונקטליך יעצט איז אלטע זאכן. איינעם אינטערעסירט עס? הו קעירס אבי ס'איז דא פון אלעם אויף די שעלף. סאו מ'קען רעדן וויפיל מ'וויל, עז לאנג עז די פיפעל אר נאט ווילינג טו פוט עפערט אינטו איט, זעמער אויף צרות. סא דאס איז געווען די פרשה מיט די מקווה, דאס איז געווען די פרשה מיט האלפערן, יעצט אז ער קומט ארויף אין הימל וועט מען אים פרעגן די ערשטע זאך, וויאזוי האסטו צוגעלאזט אז פדווא זאל טוהן כל דבר אסור, וויאזוי האסטו צוגעלאזט אז דיין זון זאל בלייבן א רב, און וויאזוי האסטו נישט מוחה געווען, און וויאזוי האסטו צוגעלאזט די אלע רישות, און וויאזוי האסטו געמאכט אלע יארן אז נאר דו מיט דיינע קינדער מעגן אין הענדאן. און אין גאלדערס גרין עפענען שולן און מ'האט יעדן אנדערן אונטערגעברענגט אז ער האט עס געוואלט טוהן, העי, דזשאסט ביקאוז הי ביקעים ניינטי טרי, העהעהע, ס'גארנישט, ווען מען קומט אויף יענע וועלט פרישט מען דיך אויף, אזוי ווי ווען ביסט געווען ביי פופצן און ביי צוואנציג און ביי פינף און צוואנציג יונגע כוחות, ענד יו וויל העוו א לאט טו ענסער, וואס א חורבן דו האסט געמאכט אין דעם גאלדערס גרין איז אן אנבעליוועבל חורבן, האסט געהאט וואוילע איידעמער, פיין, האסט געהאט קינדער אפאר וואוילע, אבער דו האסט געהאט קינדער חזירים. און דו האסט גארנישט געטון, ס'האט דיך נישט געבאדערט, און איך האב דיך געבעטן דעמאלט, לאז נישט די מקווה אין שטיינהארט'ס הענט, איך האב נישט געקענט פון די נאנט, כ'ווייס נאר ער האט געוואלט איך זאל קומען יעדן טאג עסן צו אים פרישטאג, האב איך אים געזאגט ר' איד איך טראסט דיר נישט, כ'ווייס נישט פארוואס איך זאל קומען צו דיר, קען דיך, ס'א איד א מגולח פון לאנדאן, פון גאלדערס גרין, איי דאנט נאו הו יו אר, עניוועי, ער האט די פיר נאנט מקווה'ס, יעצט איז דא מורא'דיגע ברעיקינג ניוז. ס'דא א איד ער הייסט ר' חיים קניבסקי, יעדער ווייסט פון אים, זיין טאטע געווען ר' יעקב קניבסקי. עניוועי, איך וויל ארויפלייגן דא א מורא'דיגן ווידיאו וואס יעדער איינער וואלט עס געדארפט אויסהערן. ס'איז אריינגעקומען צו ר' חיים קניבסקי א מענטש, און ער האט געזאגט פאר ר' חיים קניבסקי אז דו זאלסט וויסן אז איך האב נעבעך א קאזין אין אמעריקע וואס איינער האט מיט אים געפידלט, געפידלט מיינט ער געמאכט מיט אים משכב זכר צו אים סתם געטאטשט, וואו מען טאר נישט, וואטעווער איט מינס, וואס זאל מען טוהן צו דעם מענטש? בקיצור, דער עלעדזשד וויקטעם וויל אויסטשעקן ביי די רבנים צו מען מעג גיין צו די פאליס צו ריפארטן צו נישט, ענפערט אים רב קניבסקי, וואס איז די שאלה? נאכדעם זאגט דארטן איינער, א קינד? א קינד? בקיצור. רופט זיך אן א צווייטער מענטש, יא, ס'איז א קינד, וואס דער קינד איז אלט עלף יאר, און א דיסגאסטינג מענטש האט אים סעקשועלי אביוזד, דער מענטש וויל וויסן צו ער מעג גיין צו די פאליס צו נישט, זאגט אים רב קניבסקי, יא, מיט דעם וואס ער גייט צו די פאליס 'עט ער סעיווען אנדערע אז זיי זאלן זיין סעיף'. בקיצור פרעגט ער, די שאלה איז אזוי, דארף מען באקומען א היתר פון א בית דין אז מען זאל קענען גיין צו די פאליס? האט הרב קניבסקי גענטפערט, ס'איז לאדזשיקל! פרעגט דער מענטש נאכאמאל, ס'איז לאדזשיקל אז וואס? נישט צו פרעגן א בית דין קודם? דאס איז וואס דער רב מיינט? אדער? איר מיינט צו זאגן אז מען קען גראד גיין צו די פאליס אן דעם וואס מען זאל פרעגן א בית דין? איז די שאלה צו א מענטש קען אזוי זיך פירן אפילו אן א בית דין? האט הרב קניבסקי געענטפערט, דאס וואס איך זאג איטס לאדזשיקל מיין איך אז מען זאל גיין אן א בית דין, פארוואס? ווייל ווען מען רופט די פאליס דעמאלטס סעיווט מען אנדערע וויקטימס אז זאלן נישט אדורכפאלן, שוין. האלט מיר אויף א וועג. רבותי, מיר האבן שוין נאך א מענטש אין אונזער פליט, הרב קניבסקי. ער האלט אויכעט אז מען טאר נישט לאזן די שטאט הפקר און מען דארף גיין צו די פאליס. יעצט, די אגודה פילט זיך זייער שלעכט ווייל זיי האבן אנגעהויבן מיט רגליים בדבר לדבר, רגליים לדבר שטותים. יעצט, כ'האב געהאט איינער וואס האט זיך געפרעגט, רגליים לדבר איז פשט ווען א בחור צו א יונגל קומט זאגן אז מען האט אים געטאטשט. דארף מען וויסן צו ס'איז דא רגליים לדבר צו נישט. אבער דער יונגל אליין מעג דאך זיכער גיין צו די פאליס, פאר אים דארף ער דאך נישט האבן קיין רגליים בדבר. זאגט די אגודה, יע, טאקע איטס לייק דיס, באט דען איטס גאנא בי הפקר. די אגודה ליידט גרויסע צרות, ווייל כ'וועל באלד רעדן, ס'איז געווען יעצט אין אויסטראליע א מורא'דיגע דורכברוך, כ'וועל באלד רעדן דערפון, און די אלע ארגאניזעישאנס, גייען יעצט האבן גרויסע צרות מיט לאוסוטס מיט אנדערע זאכן, מען האט ארויסגעווארפן מלמדים מחנכים הויפט רבנים, און די אגודה פילט שוין די היט, ס'גייט אנקומען עווענטשעלי דא אויכעט ווייל אונז ארבעט מיר אויף דעם, און דעמאלטס האבן זיי נישט וואס צו פארענטפערן פאר די גאס כל זמן די חזירים זענען געווען על ידו על העליונה. נו ממילא האט די אגודה געקענט זאגן גיי צו די רבנים גיי אהער גיי בעפ טעפ טעפ טעפ באהאלט עס אהער און אהין. היינט קענען זיי דאס מער נישט טון ווייל אלעס איז אופען אין די סטריט און קיינער עקסעפט עס נישט איז ממילא האבן זיי א פראבלעם זיי וועלן נישט וויסן יעצט וויאזוי צו שפילן די דייס אבער כ'וועל באלד רעדן וואס איז געשען אין אויסטראליע אזא מעידזשער ברעיקטרו איז אנבעליוועבל עניוועי האמער שוין נאך איינעם רב קניבסקי האלט שוין אויכעט אז מ'מעג גיין צו די פאליס. איך האב נעבעך א בן דוד

ענד ראביי פאדער אוו א וויקטעם וויל סטארט א ניו בית דין טו פסק'ען אן טשיילד אביוז קעיסעס וועדער אר נאט איטס אלאוד טו קאל די פאליס. אזוי שרייבט איינער, שרייבט א צווייטער ניין ניין ניין ראביי נחום ראזענבערג וועט זיין איינע פון די דיינים און די טאטע פונעם וויקטעם דעם צווייטן און זיי וועלן זיך אויסוועלן א דריטן און אזוי גייט מען אנהייבן צו מאכן די אלע קעיסעס. הער אויס, מען האלט שוין אויף א וועג. יעצט אין אוסטראליע האט זיך אפגעטון אז די רבנים האבן רעזיגנירט, מען האט זיי ארויסגעווארפן און ס'איז געקומען נייע רבנים, איך האב שוין ארויפגעלייגט פאריגע וואך א גאנצע אריכות וואס זיי זאגן אז זיי גייען מער נישט בעקן די פעדאפיילס, זיי וועלן אייביג בעקן נאר די וויקטעמס, און זייער א שיין א שיינע ווידיאו געווען.

לשון וואס מען קען אז מען זאל נישט חלילה מכשיל זיין קינדער, און אונז געבן מיר די פולע סופארט אז פערפעטרעיטערס מיינט מנוולים, מען זאל זיי נעמען צו דזשאסטעס און ער זאל זיין העלד פאר אלע זייערע אקאונטס, ס'איז א מורא'דיגע געווינט, איך ווייס נישט וואס דאס הייסט, דאס גייט אריין אין די גאנצע וועלט ליינט דאס, ער האט אים געזאגט פון פאר חילול השם, דאס איז א קידוש השם, נו וואס זאגט ער ווייטער אין דעם בריוו, ווי מעינטעין אווער פאזישאן דעט אלל.

אז די ווירקונג פון אביוז איז לאנג דויערנד און פארוויסטענד. און אונז פארשטיי מיר אז די וויקטים איז זייער שווער צו קומען פארווארד. וויקטימס הו דא קאם פארווארד אר טו בי אפלאודעד פאר דעיר קארידזש און ברעיווערי. וויקטימס וואס זיי קומען פאראויס דארף מען זיי געבן א האנט. און מען זאל זיי אפלאודען, מען זאל זיי געבן כבוד און עהרע.

טו פריווענט דיס פראם העפענינג אין די פיוטשער. דאס מיינט ס'איז טאטעלי אנעקסעפטעבל אז וויקטימס ענד דעיר פעמיליס זאלן דורכגיין טראמא פון יעדן איינעם ארום און ארום, און אונז זאל מען מאכן גיידליינס אז מ'וועט נישט קענען אנרירן מער די מענטשן. נישט מיט מאכן א גאנצע אסיפה נחום ראזענבערג ארויס פון שול ער האט א מנוול'ישן האטליין אה דער איז א מסור מ'טאר נישט מיט אים רעדן ניין ניין ניין ניין מ'גייט מאכן טשעינדזשעס.

קאנפידענשל פראסעס וויאזוי מען וועט געבן פאר די אלע וויקטימס וויאזוי מען וועט קענען קאמפלעינען און וויאזוי מען וועט ווייטער הענדלען די אלע זאכן. ווי אר אפוינטינג ען אימינענט ענד אינדעפענדענט קאמיטי וויט עקספערטיז אין פראוויידינג סופארט טו וויקטימס אוו טשיילד סעקסועל אביוז טו אסיסט אס אין מענעדזשינג די פראסעס. דאס איז א וויכטיגע פונקט. איך האב זיי געזאגט דעם פונקט. א רב קען דאס נישט טון. וואס ווייסט א רב? א רב ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך. זיי מאכן, זיי ברענגען אריין א פראפעשענעל סופפארט גרופ וואס זיי זאלן האנדלען מיט די קעיסעס. און אז זיי זאלן האנדלען, און אז זיי זאגן יא, די סייקאלעדזשיסט האט גערעדט מיטן יונגל און איך גלייב דעם יונגל, וועט מען גיין אים איינזעצן. יעצט זאגט ער ווייטער אין בריוו, אוו קאורס דיס וויל נאט עפעקט וויקטימס רייטס. אין עני וועי, נישט פשט אז אונז אפוינט מען און דער וויקטעם האט נישט קיין רעכט, אונז אפוינט מען אז דער וויקטעם זאל ארבעטן מיט יענעם. פורדער דיטעילס וויל בי פראוויידעד וואנס די פראסעס איז פיינעלייזד. מען וועט געבן ארויס די דיטעילס ס'א מחיה. איך האב דאס געשריגן יארן, מען דארף מאכן אזא מין ארגענעזעישן, מען דארף מאכן אז יעדע ישיבה, יעדע תלמוד תורה, יעדע מיידל סקול זאל ארבעטן האנט צו א דאקטערישע.

מען מאכט זיכער אז יעדער איינער וועט האבן א סעיף ענווייראמענט, אבער דאס איז געווען נאר נאכדעם וואס איך בין דורכגעגאנגען איך האב געזאגט מיין דרשה, פארדעם און דאס נישט געווען. דאס איז געווען א מורא'דיגער דורכברוך. מען האט מיך מורא'דיג געמוטשעט איך זאל זאגן אין קענבערא א דרשה, קענבערא איז די קעפיטעל פון אסטראליע, איך האב נישט געוואוסט פארוואס, איך האב געמיינט ווייל ס'איז די קעפיטעל, דערווייל ליטעל דיד איי נאו, אז צו מיין דרשה דעמאלטס זענען געקומען גרויסע מענטשן פון די גאווערמענט, ס'איז געקומען א טשייניז פרוי, זי האט אויסגעזען פערציג יאר אלט, און זי פרעגט מיך, ראביי קען איי בי אין די סינעגאג ווען יו פריטש, זאג איך אים ביי אלל מיענס, איטס מעיד פאר דיס, דער איז אין דער אדווערטייזמענטס יו שוד קאם, זאגט זי דו איי העוו טו סיט עקסטרע אין די ווימענס סעקשאן, זאג איך ניין דא דארף מען נישט, קענסט זיצן ווי דו ווילסט קענסטו זיצן, נאכדעם. האט זי אויסגעהערט זיך גענומען נאוטס, שפעטער קומט זי מיר זאגן, רבי אין יור עקספיריענס וואט איז די ערליעסט רעיפ דעט יו העוו הערד אף, זאג איך אים טו יערס אוו עידזש, זאגט זי איך האב א רעיפ פון סיקס מאנטס, און זי האט זיך נישט איידענטיפייד ווער זי איז, יעצט ווער איך גאר געוואויר אויף די קאמישן איז זי געזעסן, זי איז די העד די העד פון די טשיילד אביוז אין אסטראליע, ס'איז אנבעליוועבל, איך ווייס, ס'איז נישט ס'איז נישט צום גלייבן. און איך האב נישט געוואלט פארן אויף קענבערא, מ'האט מיר געזאגט ס'איז צוויי א האלב שעה א וועג, כ'דארף פארן ערב שבת, און כ'האב דארט נישט געהאט ווי איינצושטיין, כ'געמוזט דינגען א האטעל, ס'איז געווען א גאנצע אריכות, כ'מיין זיי האבן עס באצאלט, אבער איך האב געזען עפעס שלעפט מען מיך דא ערגעץ, און דערווייל נאכדעם בין איך געוואויר געווארן, שור, די גאנצע גאווערמענט איז דארט געזעסן ביי מיין דרשה. יעצט זאגט ווייטער די בריוו, אווער אפראוטש טו טשיילד פראטעקשאן האס בין היילי עקלעימד ביי אינדעפענדענט עקספערטס ענד רעגולעטארי אוטאריטיס. זייער גוט, זיי דיר נישט אליינס, זיי האבן אויף וועמען זיי פארלאזן זיך. ווי וויל קאנטיניו טו רימעין ווידזשילענט אין דיס ריגארד, אינקלודינג פראוויידינג אוטגאוינג עדיוקעישאן ענד טרעינינג טו די סטודענטס, סטעף ענד פערענטס. זיי גייען ווייטער אנהאלטן שטרענג און זיי גייען געבן. טרעינינג, שטעל דיר פאר פאר וועם? פאר סטודענטס, זייער וויכטיג, סטעף איז מורא'דיג וויכטיג, און פערענטס איז אויך וויכטיג. כ'רעד די וואך צו א טאטן, זאג איך אים רעד מיט דיין קינד, זאגט ער כ'קען נישט, איך שעם מיך, איך ווייס נישט, האסט דיך נישט געשעמט צו מאכן דאס קינד, פארוואס לאזטו אים אויף גאט'ס וועלט וואו ס'איז דא אזויפיל זנות? עניוועי, זאגט די בריוו ווייטער.

אז סיי די וויקטימס, די פעמיליס און די קאמיוניטי וועט זיין פראטעקטעד די אוטמאוסט אז ס'וועט מער נישט געשעהן אזא זאך. דאס איז א מורא'דיגע זאך. ווייל ווען די נעמסט אראפ פופציג פראצענט פון אים איז דאך איז בעסער ווי ס'איז געווען ביז יעצט. ביז יעצט האט דאך געווען יעדעס קינד מיתה לכתחילה. א בר מצוה טיטשער האט געלערנט דעם בר מצוה בחור די ספר תורה צו ליינען אינעווענדיג, ווייל ווי אזוי ליינט מען דאך די ספר תורה דער בר מצוה בחור? איז ער געשטאנען האט אים אראפגעצויגן די הויזן אין פראנט פון אן אפענעם ספר תורה און געמאכט משכב זכור. שטעל דיר פאר ווי מ'האט געהאלטן. איי דער אייבערשטער איז דאך דאס איז דאך די תורת השם די רירסט אן יענעם דארטן די פרייוועט חלקים מען דארף זיך דאך גראד וואשן די הענט און אז די מאכסט נאך הוצאת זרע מיט אנדערע זאכן וואס קלעבט זיך עס אן אין ספר תורה רחמנא לצלן איז שוין נישטא קיין שום דרך ארץ פאר רבונו של עולם אויך נישט מיט דעם האט ענק דער רבונו של עולם יעצט געשטעלט אויפן פלאץ. יעצט די בריוו ווייטער אווער אינסטיטושענס העוו עדיוקעיטעד טאוזענדס אוו טשילדרען הו לעד פראדאקטיוו ענד פולפילינג לייווס עס פול מעמבערס אוו די דזשואיש ענד דזשענערל קאמיוניטי

אויסגעריסן עמלק'ן, מען האט געמאכט א קידוש השם וואס איז נישט דא דאס גלייכן, רבותי שטעלטס ענק אלע צו, יעדער דארף דאס טוהן, יעדע ישיבה, יעדע קהילה, יעדער ארגענעזעישן דארף דאס טוהן. ווען אלע קהילות זאלן דאס ארויסגעבן אין אמעריקא אנפייפן אגודת ישראל, ברענגט עטס משיח'ן, עטס ברענגטס אראפ עמלק'ן. ברענגט דאס משיח'ן, אבער העט עטס עס נישט טוהן, ס'איז בעסער דא צו זיצן אין גלות, דערווייל מאכט עטס גרויס געלט, איא וואר? עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער, ס'איז דא דער מעיאר פון קרית יואל פונעם סאטמארע ווילידזש האט געבעטן דעם יו עס רעפרעזענטעטיוו שאן פעטריק מעלאוני אז ער זאל נישט מיטהאלטן מיטן פריים מיניסטער פון ארץ ישראל בענדזשעמין נתניהו ער זאל נישט גיין צו דעם דרשה וואס נתניהו דארף געבן. יעצט די דרשה איז געווארן ארעינדזשט ביי די ריפאבליקענס און דורך די יו עס אמבעסעדער און נאך אסאך אנדערע מענטשן. סאו גייט אהרן און ער שרייבט א בריוו אז ער האט פון איבער צוואנציג טויזנט נפשות אין קרית יואל און ער בעט אז זיין מענטש די יו עס רעפרעזענטעטיוו מיסטער פעטריק מעלאוני זאל נישט מיטהאלטן מיט די דרשה. יעצט, כ'האב געוואלט אביסל רעדן וועגן די זאך. דער אמת איז, אונז רעד מיר זיך איין אז בעיסיקלי אונז זעמער באלעבאס אויף די תורה און אויף אידישקייט, וואס אונז האלט מיר אז דאס הייסט א מרידה באומות טאר מען נישט, און וואס אונז האלט מיר אז עס איז נישט קיין מרידה באומות מעג מען. יעצט די בריוו האט אונטערגעשריבן אברהם ווידער אלס מעיאר. יא. יעצט וואס איך וויל אביסל רעדן, דער גאנצער קרית יואל צו מיר איז אויך א מרידה באומות. וואס דארטן ווערט אפגעטוהן מיט אלעם, א ממש א מרידה באומות, ס'איז נאר אן איידעלע מרידה, מ'האט א וואוטינג בלאק און מ'קען טוהן וואס מ'וויל מיט די גוים, מ'הייסט זיי וואס צו טוהן וואס צו פסק'נען, ס'איז א זעלבע מרידה ווי אין, געדענקסט יענע מאל ווען איך בין געווען א יונגערמאן איז געווען איי בי איי אזאלכע קארס וואס האבן געוואטשט אויף ווילימסבורג, זענען געקומען משמרת הצניעות און נאך אפאר ארגענעזעישאנס געשריגן צו די רבנים מ'טאר נישט ווייל ס'איז א מרידה באומות, היינט איז דא די וואס ארבעטן מיט די פאליס און די ליעזאנס, און ס'איז דא די שומרים, ביי מיר איז דאס אלעס מרידה באומות, כ'זעה נישט פארוואס דאס איז ווייניגער א מרידה באומות ווי יענץ, יעצט ווען די שומרים וואלטן געהאנדלט ערליך און ס'וואלטן איינגעזעצט וועמען ס'קומט זיך, פארשטיי איך, למעשה איז אזוי, אמאל האבן זיי איינגעזעצט נאר גוים שטאטס אידן, און היינט זעצט איין די ארוינים די זאלוינים און די זאלוינים די ארוינים. סאו כ'מיין ס'איז די זעלבע מרידה באומות. אונז וויל מיר נישט מקבל זיין דעם עול גלות. מ'שטעלט אריין אלע מינע פאליס מיט אלע מינע סעיפטיס, סקול סעיפטי, מ'זאל יעדן איד פריי לאזן. די רבי האט נישט געוואלט א שטעטל, די רבי האט געוואלט מ'זאל זיך קענען דארט באזעצן און מ'זאל זיין אונטער כ'ווייס מאנרא טאונשיפ. נאר האב מיר געהאט א וואוטינג בלאק האב מיר געזאגט פאר די תורה ליסן דו ווילסט נישט מרידה באומות אונז וויל מיר יא דעטס אלל האב מיר גערעדט צום רבונו של עולם זייער זייער מיס עניוועי. יעצט לאמיר גיין ווייטער, לאמיר זאגן אז ס'איז יא מרידה באומות צו נישט, אבער זאגן ס'איז נישט קיין מרידה באומות, ווער געבט דעם אהרן'ען דעם אויסגעפרעסענעם מאכל נבילות וטריפות מיט ביליאנע דאלער אונטער זיין אקאונט אין עסעטס, ווער געבט אים א רעכט זיך אריינצומישן אין ארץ ישראל'דיגע פאליטיק? דאס האט נישט דער רבי געמיינט ווען ער האט געזאגט מ'טאר נישט זיין קיין ציוניסט, דו האסט נישט וואס צו פירן ארץ ישראל'דיגע פאליטיק. דו ווייסט נישט וואס איז גוט פאר ארץ ישראל צו וואס איז נישט גוט פאר ארץ ישראל. קען זיין מען דארף יא אראפברענגען איראן, מען האט אראפגעברענגט איראק, און ווען נישט וואלט שוין לאנג געווען ארץ ישראל באמבעדירט מיט זייערע אטאמישע זאכן. סא ווי קומסטו דיך צו מישן, ס'האט דיך איינער געפרעגט? דרייט זיך אריין און מישט זיך ביי יענעם. אבער די אלע זאכן וואלט איך שוין אפילו אויפגעגעבן, ס'איז נישט, אפשר איז עס יא א שטארקע טענה אפשר נישט א שטארקע טענה, כ'ווייס נישט, כ'קען מיך נישט אויס. כ'וויל אויך פרעגן אן אנדערע זאך. דער וואס ס'רעפרעזענט ענק, דער פעטריק מעלאון, איז א פארהייראטער מענטש, ער האט חתונה געהאט, ער האט חתונה געהאט מיט א זכר, ווען ער איז געלאפן האב איך געשריגן מ'טאר נישט פאר אים וועלן ווייל עטס ברענגטס אראפ קודשא בריך הוא ושכינתיה צו דעם גרעסטן מקום ביזי בזיונות. אז דאס איז תורה און די מענטשן גייען וואוטן פאר אזא אפיס, א מענטש וואס ער לויפט פאר אן אפיס, זענט עטס משפיל דעם אייבערשטן מיט די תורה ביז צו די דיוטא התחתונה ממש, ביז צום שמוציגסטן פלאץ פון די וועלט. יעצט גייט עטס אים בעטן ווי ער זאל גיין ווי נישט עטס טארטס נישט דערמאנען זיין נאמען אויף א בריוו, קיינער טאר נישט וויסן אז עטס האטס א שייכות מיט אים. יעצט גייט עטס בעטן אז ער זאל נאך זיין גאר דער וואס עס זאל נישט גיין צו די דרשה פון דעם פריים מיניסטער פון ארץ ישראל בענדזשאמין נתניהו, יו שוד בי עשעימד אוו יורסעלף דעט יו איווען נאו אוו א מען לייק דיס, נישט נאר אז עטס האטס אים נאך געהאלפן צו גיין צו די וואלן, און נישט נאך אז דורך אים גייט עטס וויי טוהן פאר מדינת ישראל צו פאר ארץ ישראל, עטס מוזט פארשטיין איין זאך. עטס קענטס נישט וויי טון מיט אזא מנוול ווייל דער אייבישטער גייט עהם נישט צולאזן, ער גייט אראפברענגען אמעריקע און זיי אריינפירן אין א דריטע וועלט מלחמה. ס'איז אזא שאנדע וואס פאליטיקס איז געווארן, איך ווייס נישט אדער האט נישט דער אהרן א נארמאלן מענטש וואס ער פירט אים, אדער איז ער סתם א צעווילדעוועטער פערד, דאס אלעס וואס ער איז. יעצט ווי איך האלט נישט ער האט יא גיין צו בענדזשעמין נתניהו'ס דרשה צו נישט, אבער ווי מעגט עטס ארויף לייגן זיין נאמען אז עטס קענטס אים און אז עטס בעטס פון אים עפעס? וואס איז געווארן פון די תורה? וואס איז געווארן פון אידישקייט? וואס איז געווארן מיט מרידה באומות? וואס איז געווארן מיט אונזער הייליגן רבי וואס ער האט עס געגרינדעט? מען דערקענט שוין אינגאנצן נישט קיין אידישן זכר. און ווי זענען די בני יואל מיט די בני בלהה מיט די בני זלפה מיט די זיבעצן פארטייען וואס דארט טוט אויס און זיי זארגן זיך איינער וואוינט יא מיט א ווייב און איינער וואוינט נישט מיט א ווייב, אהרן יא געבן סידור קידושין נישט, פארוואס קומט יעצט קיינער נישט ארויס, די בני יואל האבן זיך אויכעט אויסגעלערנט ס'איז בעסער צו נעמען אהרן'ס דאלער ווי צו נעמען דעם רבונו של עולם'ס ברכה, דאס האבן זיי זיך אויסגעלערנט, פלוצלינג איז שטיל געווארן קיינער זאגט שוין נישט קיין מחאות גארנישט, אמאל איז געווען יעדן טאג מחאות היינט נאובאדי קעירס פארוואס ס'איז דא גענוג געלט מ'פארשטופט יעדן די ציין. עניוועי, יעצט וועלן מיר גיין ווייטער. כ'האב יעצט באקומען א בריוו וואס איז ארומגעגאנגען, אונטערגעשריבן פון ראזענבערג, און ער בעט אויכעט, אייזיק ראזענבערג, יצחק, ער בעט אויכעט אז די קאנגרעסוואמאן וואס איז דא אין די געגנט אין וויליאמסבורג, וועלעזקעז, זי זאל אויכעט בויקאטן דעם נתניהו'ס וויזיט. כ'האב ענק געוואלט זאגן, ס'דארף ענק זיין א שאנדע אז עטס האט זי אינדארסט, זי איז געווען פאר די געי מערידזש נאך פון די ערשטע, נאך ווען קיינער האט זיך נישט געטרויט צו אינדארסן, און זי איז געווארן אריינגעקומען דורך סאטמאר, און יעצט האט עטס א פראבלעם אז נתניהו איז עובר אויף וואס איז ער עובר? אז ער קומט רעדן צו א פרעזידענט, כ'האב שוין געזאגט פריער, רעדן צו א פרעזידענט איז נישט קיין מרידה באומות, דעמאלטס ווען זי איז געלאפן האבן. די זאלוינים נישט געשטימט פאר איהר פארוואס? ווייל זיי האבן געשטימט פאר א אנדערע וואס יענע האט געזאגט אז ער גייט צונעמען די דירות פון די פארטעריקערס און געבן פאר די אידן. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? דאס הייסט נישט קיין מרידה באומות און דאס מאכט נישט אן א שנאה אז די גוים זאלן אונז פיינט האבן. כ'וואלט בעטן א זאך פאר סאטמאר, לאזטס ארויס די תורה. אלץ קומט עטס אן דאס טאר מען נישט ווייל די תורה און די תורה און די תורה די תורה קדושה. ליסן, עטס האט שוין צוגעמאכט די תורה, עס אוועקגעלייגט אין די שאפע, עטס האט עס נישט גורס געווען ווען עטס האטס געדארפט, האבן אייערע שייגעץ שטיק און עטס האט ענק געשלאגן עטס געגאנגען צו ערכאות און מען האט מענטשן באליידיגט בא'עוול'ט אין קרית יואל איז נאך דא היינט מענטשן וואס זיי בלוטיגן מען האט זיי זייערע פראפערטיס געדעמעדזשט דיסטרויט מען האט קיינעם נישט באצאלט דאס אלעס איז מותר לכתחילה מלמדים האבן געמאכט משכב זכר ואת זכר לא תשכב משכבי אשה דאס איז געווען מותר לכתחילה יעצט האט עטס א פראבלעם אז טאמער מען גייט קעגן פרעזידענט פון אמעריקע דעמאלטס אפשר הייסט דאס א מרידה באומות אמעריקע איז א אופען קאנטרי. ס'איז געמאכט אז מ'זאל קענען זאגן איך פראטעסטיר, איך וויל נישט, און וויאזוי מעגט עטס גיין בכלל דעמאלטס קעגן די מדינה צו פראטעסטירן דא אין אמעריקע, וויאזוי מעגט עטס דאס טון, טאר דאך נישט מאכן קיין מרידה באומות, סאו אבוויעסלי א פראטעסט הייסט נישט קיין מרידה באומות, וואס האקט עטס א טשייניק, לאזט שוין אפ מיט ענקערע משוגענע זאכן. וויאזוי האבן אלע רבנים און ר' אהרן קאטלער בראשם געמעגט גיין קעגן רוזעוועלט צו פראטעסטירן ווייל ער באמבעדירט נישט די שינעס וואס ס'פארט אויף? אוישוויץ? אה, ווייל דארטן האט מען געמיינט אונטערצוברענגען אידן? איך וויל דיר עפעס זאגן איין זאך, בענדזשעמין נתניהו וויל אויכעט פראטעקטן די אידן, די אידן וואס וואוינען ביי אים אין לאנד, סאו לאזטס אפ מיט די משוגענע זאכן. יעצט באלד וועט ער אויך זאגן, אוי ער איז א ציוניסט, איך בין נישט ציוניסט, איך בין נישט פארכאפט, נאר נוצט די רייט טערמינאלעדזשיס, נישט די ראנג טערמינאלעדזשיס, סאו דו ווייסט יעצט אז כ'שטעל זיך אן פאר מדינת ישראל, און שוין, שפעטער ווען אהרן וועט גיין בויען זיינע מוסדות דארטן, וועלן זיי אים צופיקסן, זיי האבן נישט קיין פראבלעם, עניוועי. מען האט מיר יעצט געזאגט אז אין לאנדאן איז געווען א גרויסע אסיפה, עס איז געווען צוואנציג רבנים צו מער ביי די קדסיה, ווייל מען זאגט די גוים טוהן אן גרויסע צרות, די וואס זענען געגאנגען אין אלע סקולס האבן געמוזט לערנען סעקסועל אביוז מיט אלעם, עטס האטס געמיינט עטס שפילטס געימס, עטס שפילטס קיין געימס, עניוועי, איך וויל ענק זאגן איין זאך. איינע פון די זאכן וואס זיי האבן געטאן איז זיי זענען געזעסן ביי אסיפה מיט די רבנים האבן זיי געזאגט אונז זעמיר געווען אין די מוסדות צוואַנציק מינוט צו א האלבע שעה כ'דענק נישט וויפיל און אונז האמיר זיך געדרייט און קיינער נישט צוגעקומען זאגן העלא וואס מאכסטו וואט אר יו דואינג היר הו אר יו זאגן זיי דאס איז דאך די ארגסטע מין דיסריספעקט פאר סעיפטי אוו טשילדרען קען קומען אן אראבער אויכעט מיט א מאשין גאן און אויסשיסן. איך וויל ענק זאגן נאכאמאל, רבותי סטארט טו עקט נארמאל ארעדי, ס'איז שוין די העכסטע צייט ווען מ'עקט נארמאל. מ'האט גע'עקט ווי משוגע און מ'איז אין ערגעץ נישט אנגעקומען. לאמיר אנהייבן זיך צו אויפפירן נארמאל. יעצט, ס'דא איינער וואס ס'ברענגט צו פון א צייטונג אין ארץ ישראל אז מ'האט שוין געכאפט יעצט נאך נעבעך נאך א יונגערמאן אין מודיעין עלית וואס ער האט געטשעפעט מיט קינדער און זיי שרייבן ארויס פונקטליך זיין נאמען אויכעט. צו שרייבן זיין נאמען איז חזקל ווינטער, זעט אויס ווינטער וועגן דעם טשעפעט ער מיט קינדער נאר זומער נישט, ער איז נײַן און צוואַנציק יאר אלט און ער האט נישט מיט איינעם געטון נאר מיט צענדליגע קינדער, ער האט זיי אויפגענומען פאר היטשעס און געטראגן אין חדר און צוריק און בקיצור די קינדער האבן אנגעהויבן צו רעדן ווייל היינט רעדט דאך שוין יעדער ברוך השם. למעשה זיי שרייבן ארויס פונקטליך זיין נאמען, די צייטונג שרייבט ארויס. און זיי שרייבן דעם טעם פארוואס זיי שרייבן ארויס, ווייל זיי האבן פעסטגעשטעלט אז ר' נחום ראזענבערג איז גערעכט, מען מוז די אלע חזירים האבן ארויסשטעלן מיטן נאמען, ווייל מיט דעם טוט מען אפהיטן אנדערע אז זיי זאלן חלילה נישט ווערן קיין קרבנות. דאס איז עס, ס'איז געווארן א נייע זאך, ס'פארט גוט, שוין, יעצט וועמער גיין ווייטער. יעצט, אונז ווייס מיר אז ס'איז געווען היינט א גרויסער פראטעסט, מען איז אראפגעפארן, כ'האב געזען פון ווילימסבורג איז געפארן די סקול באסעס, איז בעיסיקלי, איך האב ענק שוין געזאגט, די גאנצע זאך איז געמאכט ווייל אפאר אידן מאכן פרנסה, און מען דרייט אן די רבנים און מען מאכט א פראטעסט, כ'האב ענק שוין דאס מסביר געווען אפאר מאל און כ'וועל עס ענק יעצט נאכאמאל זאגן, אלל איט איז איז א, די סיקריקים חברה מוזן מאכן פון ערגעץ פרנסה, איז קומען זיי און זיי פארקויפן פאר די רבנים אלע זייערע שטותים.

דאס אחדות, אינאיינעם מיט זיין פעטער מיטן צעהלימער, און ביידע האבן געהאט כמעט אזא ווארט ווי איך האב אין דאס אחדות. איך מיין איך האב א גרעסערן ווארט, ווייל איצעלע פימפ מיך צוגערופן דינסטאג אינדערפרי און האט מיר געוויזן טאמבס דאון פאר דאס אחדות ווייל אזאלעכע שקצים ווי נחום האט אונז אראפגעברענגט. ס'הייסט איך האב נאך א גרעסער ווארט ווי דער פאפא רב מיטן צעהלימער וואס זיי זענען סגן נשיא. יעצט, די גאנצע זאך וואס פאפא גייט ארויס פון דאס אחדות זעהט אויס אזוי ווי די מעשה פון פיורים, קודם איז געווען בריוון אזוי און נאכדעם האט מען געשריבן בריוון פארקערט. ס'איז געשטאנען אין פאפא געהאנגען א בריוו און מ'האט געמאכט פיקטשערס דערפון אז זיי גייען ארויס, און היינט איז שוין געווען בריוון אז זיי גייען פארקערט זיי גייען נישט ארויס, סא אונז ווייסט מען נאכנישט ווי די נס פורים וועט זיך ענדיגן צו זיי וועלן בלייבן אינדרויסן צו זיי וועלן צוריק קומען באט עניוועי ס'איז געווען יעצט די בחורים זענען געפארן צום פראטעסט איז געווען דארט א מענטש וואס ער איז זייער א אויפגעזעענער מענטש און ער פארשטייט זאכן כ'וויל נישט זאגן ווער דאס איז געווען בקיצור איז ער צוגעגאנגען צו אפאר בחורים און פרעגן וואס זענטס עטץ דא געקומען האבן זיי נישט געוואוסט ט'מעך א יאיכטן נער ווי א מייכן, זיי האבן נישט געוואוסט פארוואס זענען בכלל געקומען. כ'האב נאר געוואלט צולייגן, אויב עטס געדענקט, כ'האב ווען געזאגט אפאר יאר צוריק איז געווען דער זעלבער פראטעסט אויפן זעלבן פלאץ, און דארט איז געווען א טאפלעס באר, און דארטן סערווירן נעבעך שיקסעס אן קליידער פון אויבן, און בחורים זענען אריין ווייל זיי האבן געדארפט גיין אין בית כיסא, און זיי האבן מיך אריינגערופן, ר' נחום קוקטס קוקטס קוקטס זיי זענען משוגע געווארן צו זען אזא סינערי, האב איך ענק געזאגט אז נעקסטע מאל עטס מאכטס א פראטעסט מאכטס זיכער אז עטס נעמטס מיט די דזשאנס די פארטעבל דזשאנס און לעצטע מאל איינמאל נאכדעם האט מען געמאכט א פראטעסט האט מען עס געמאכט און געהאט די פארטעבל דזשאנס און איך הער זאגן אז היינט איז עס אויך געווען נאר די גוים האבן עס גענוצט ס'איז געווען א קאלטער טאג און זיי האבן עס גענוצט און געמאכט שמוציג די גאנצע זאך באט לאמיר צוריק קומען דא צו די זאך סא די בחורים האבן נאכנישט געוויסט פארוואס זיי זענען דארט מ'האט גענומען קיען און בהמות און מען האט זיי געזאגט קומטס און מאכטס א פראטעסט. נאכדעם איז געווען איינער, ער איז געווען שוין מער א פארשטענדליכער מענטש, ער האט געזאגט יא מען איז דא וועגן התגרות באומות. יעצט פארוואס איז עס א התגרות באומות פארוואס? מסביר געווען ווייל מען טאר נישט האלטן אנדערש ווי דער פרעזידענט. יעצט דער פרעזידענט אין אמעריקע איז נישט קיין קעניג ער איז נישט קיין ער איז בסך הכל אן עלעקטעד מענטש פון די פאבליק אז ער זאל טוהן די אינטערעסט פארן לאנד. און דו קענסט דיסעגריען מיט אים. פון דעם איז געווארן די גאנצע פרידעם פון די גאנצע וועלט ווייל מ'האט געמעגט דיסעגריען מיט א פרעזידענט און מיט א פריים מיניסטער און מיט א יעדן עלעקטעד אפישעל. יעצט האט ער אים געפרעגט ווייטער, דו ווייסט אז די הייליגע צדיקים וואס זענען געווען אין די צייט פון נאפאליען מיט רוסלאנד, ס'איז געווען דער בעל התניא פארמישט, ס'איז געווען פארמישט דער חוזה פון לובלין, ס'איז געווען פארמישט אלע צדיקים דער ראפשיצער רב זיי האבן געפירט די גאנצע מלחמה פרעגט ער אים וויאזוי האבן זיי געמעגט פירן די מלחמה זאגט ער זיי האבן עס געפירט אין הימל נישט דא אויף די וועלט. אבער צו ידיעה ס'איז געווען צדיקים זיי האבן אריין געווארפן מצות אין אויבן געזאגט פינעף הונדערט רוסן פינעף הונדערט זיי האבן עס דא אויך געפירט און נישט נאר דאס זיי האבן געזאגט זייער מיינונג סאו אז זיי האבן געמעגט זאגן זייער מיינונג פארוואס איז דאס נישט געווען התגרות באומות זיי האבן געזאגט זייער מיינונג. כ'וויל דער רוס זאל געווינען, איך וויל ס'זאל רינען בלוט פון פריסטריק אויף רימענעוו, נאר משיח זאל שוין קומען. יעצט, נאכדעם געט ער אים א פרעג, איך וויל דיך עפעס פרעגן, האט שוין דער הייליגער סאטמאר רבי אמאל געמאכט א פראטעסט קעגן די מדינה פער סע, קעגן די מדינה, צו נאר ווען ס'איז געווען עפעס א פירצה וואס זיי האבן געגראבן טויטע צו כדומה איז ער ארויסגעגאנגען, דעמאלטס האט מען שוין גערעדט פון די גאנצע זאך על הכלל כולו יצא קעגן די מדינה אויך. דא האסטו דאך נישט יעצט קיין שום פראבלעם, גראבן טויטע גראבן מיר דאך אונז אויכעט, אונז האבן שוין היינט נישט קיין פראבלעם מיט גארנישט, אונז האבן שוין היינט גארנישט קיין שום פראבלעם, האסטו דאך נאר יעצט א פראבלעם ווייל קעגן די מדינה מאכסטו יעצט א פראטעסט, דאס האט סאטמאר רבי אויך קיינמאל נישט געמאכט, אזוי פרעגט דער מענטש דער בר דעת פרעגט דעם. סאטמארע איד וואס ער איז אויך א בר דעת, ענפערט ער אים כ'על דיר זאגן דעם אמת, דאס דארפסטו פרעגן זלמן לייב פילאפ. דאס הייסט יעדער איז געגאנגען, אבער דאס דארף מען פרעגן זלמן לייב פילאפ. נאכדעם פרעגט אים יענער, הער אויס, איך בין זייער שטארק אינוואלווד, זאגט יענער, קעגן משכב זכרים, קעגן די געזעץ פון געי מערידזש מיט די אלע זאכן, פארוואס האב איך קיינמאל נישט געזען אז סאטמאר זאל קומען א פראטעסט קעגן די אלע זאכן? זאגט ער העעעעעע משכב זכר, ס'איז דאך נישט קיין מינות, אונז גייען מיר נאר דארטן ווי ס'איז דא מינות, פארשטייסט? יעצט באמת האב איך געוואלט גיין מיט א גרויסן פראטעסט דארט א סיין אז עטס זאלטס אהיים גיין און זיך אומקוקן אז די מלמדים זאלן נישט מאלעסטן קינדער און טאטעס זאלן נישט וואוינען מיט טעכטער און ס'זאל נישט זיין די אלע שייגעץ שטיק, נאר פארוואס בין איך נישט געגאנגען? ווייל לאידך גיסא האב איך נישט געוואלט נעמען א טייל אז איך בין פרא אז מען האט געברענגט אהער בענדזשעמין נתניהו אז ער זאל רעדן, ווייל איך מיש מיך נישט אין די גאנצע זאך, איך האלט נישט אז ס'איז געווען אזא גרויסע מצוות עשה דאורייתא אז מען זאל מבטל זיין אלע קינדער, אבער לאידך גיסא וויל איך נישט מופיע זיין אין די מלחמה צווישן ענק און צווישן בענדזשעמין נתניהו, אבער באמת ווען איך וואלט ווען געוואלט. ווערן פארמישט דערין טראג איך ווען גרויסע סיינס, חזירים, מנוולים, שקצים, רבנים, גייטס אהיים און פראטעקטס יונגלעך און מיידלעך, פארגעט אבאוט די גארבידזש, זעטס אז די אלע חזירים וואס מ'האט איינגעזעצט מען זאל זיי נישט געבן געלט און פיינענצירן און זאלן זיך וואקן אין די גאס הפקר, שעים אן יו אל, עטס האטס א פראבלעם מיט מינות האט עטס א פראבלעם מיט זנות איז נישט א פראבלעם. מען דארף זאגן למנצח על אילת השחר, דאס איז קפיטל כף בית, דאס דארף מען זאגן תענית אסתר, און מען דארף בעטן דעם אייבערשטן זכות פון אסתר המלכה וואס זי האט זיך מוסר נפש געווען פאר כלל ישראל, אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה דריי יאר האט זי נישט אויסגעזאגט ווער זי איז, און זי האט זיך מוסר נפש געגאנגען וואוינען מיט אזא רשע, דער אר"י הקדוש זאגט ס'האט קיינמאל נישט אזא טמא'ניק האט קיינמאל נישט געהאט א יד אויף אסתר המלכה זי האט געשיקט שהיה משמשת במוך די גמרא זאגט אז אסתר האט געזאגט כאשר אבדתי אבדתי דא וואוין איך מיט מרדכי'ן ווייל איך בין דאך מרדכי'ס ווייב און דא וואוין איך מיט אחשורוש פרעגט תוס' מען דארף דאך האבן כדי הבחנה זאגט תוס' שהיה משמשת במוך מוך מיינט מיט א וואטע מיט קאטן אריין געלייגט קאטן און ממילא האט זי זיך געקענט אויסוואשן אז זי זאל נישט שוואנגער ווערן פון דעם רשע קומט אויס אבער אז ער האט איר יא אנגערירט. זאגט אבער דער אר"י הקדוש ניין איך וועל דיר מגלה זיין א סוד שהיה משמשת במוך מיינט ס'איז דא א א מלאך פון די קליפות וואס הייסט מוך די גמרא ברענגט אז די אידן זענען פארטריבן געווארן ווייל זענען געווארן מוך וראש מ'מיינט שלעכטע מלאכים ס'איז דא א סוד פון שמשון אסטראפאליע. אז מוך וראש מיינט אז ישראל איז דא יו"ד שי"ן רי"ש אל"ף למ"ד, האט געפעלט די אל"ף למ"ד, ווייל אידן האבן זיך נעבעך פארזינדיגט פארן אייבערשטן, איז געבליבן ראש, רי"ש אל"ף שי"ן, די אל"ף למ"ד האט געפעלט פון די ישראל, און די זעלבע איז געווען פון מיכאל, האט אויך געפעלט די אל"ף למ"ד, ווייל אידן האבן נישט געדינט דעם אייבערשטן, איז געבליבן מוך פון מיכאל, און ראש פון ישראל. איז לא גלו ישראל עד שנעשה מוך וראש ווייל זיי האבן פארגעסן פונעם אל"ף למ"ד און דעם שד פון מוך, דאס האט אסתר המלכה געשיקט אז אחשורוש זאל נעמען דעם שד אבער חס ושלום אז א הייליגער גוף ווי אסתר המלכה האט דער רשע נישט געהאט קיין שליטה אויף איר, קיינמאל האט ער זי נישט אנגערירט, און די גמרא ברענגט אויך אסתר ירקרוקת היתה, ירקרוקת דאס איז א סוד פון א שם קדוש ירקרוקת איז געווען די שכינה הקדושה. און זי האָט זיך מוסר נפש געווען אַראָפּגעקומען פון גנזי מרומים צו זיצן אינעם בית הצלמים און זי האָט אָנגעהויבן צו וויינען קלי קלי למה עזבתני און אונז דאַרפן דאָס האַלטן אין זכּרון און מען דאַרף קודם כל דאַנקען דעם אייבערשטן אַז ער האָט אונז געמאַכט אַזאַ נס און געשיקט אַזעלכע מלאכים קדושים וטהורים זאלן אראפקומען אויף די וועלט און אונז שיצן, און נאכדעם דארף מען אויכעט בעטן דעם אייבערשטן אויף להבא ער זאל ווייטער אונז שיקן גרויסע מלאכים זאלן אונז באגלייטן און ער זאל אונז אויסלייזן פון דעם פינסטערן גלות אזוי אז אונז מיר שוין קענען צוריק גיין אויף ארץ ישראל מיט משיח צדקינו בקרוב ממש, און דאס איז דער. עיקר יסוד פון פורים אז מען זאל מתפלל זיין און דאנקען דעם אייבערשטן פאר ניסים וואס איז געווען און אויך בעטן דעם אייבערשטן אויף להבא אז מען זאל שוין זוכה זיין ער זאל אונז אויסלייזן און צוריק טראגן אויף ארץ ישראל ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים במהרה אמן, און וועגן דעם וועסטו אויך טרעפן די גמרא, די גמרא זאגט אז ימי הפורים ער האט קיינמאל נישט אראפ נ ע לא יסוף מזרעם אפילו ווען משיח וועט קומען ווייל דער פורים האט געברענגט משיח. און מען קען זאגן אז דאס איז די פשט ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, אורה איז א א', שמחה האט א ש', ששון האט א ש', און יקר האט א י', דאס באטרעפט זעקס הונדערט און עלף, אזויפיל וויפיל תורה, תורה באטרעפט אויכעט זעקס הונדערט און עלף, פארוואס ווייל פורים האט מען מקבל געווען די אמת'ע תורה, ווייל. מען האט גענומען אויף זיך די קבלה. יעצט, דער רמב"ם אין הלכות מלכים פרק י"א הלכה א' זאגט אזוי, המלך המשיח, דער קעניג דער משיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה, ער וועט צוריק ברענגען די מלכות בית דוד אזוי ווי עס איז געווען אמאל לממשלת הראשונה, ובונה המקדש ער וועט בויען די בית המקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם. ס'וועט צוריקקומען אלע משפטים אזוי ווי ס'איז געווען, מקריבין קרבנות, מ'וועט מקריב זיין קרבנות, ועושין מ'וועט מאכן שמיטין ויובל, ככל מצותה האמורה בתורה, אזוי ווי אלעס וואס שטייט אין די תורה, וכל מי שאינו מחכה לביאותו, ווען איינער האפט נישט אז משיח זאל קומען, או מי שאינו מאמין בו, ער גלייבט נישט אז ס'וועט זיין אזא זאך ווי משיח וועט אויסלייזן אידן, לא בשאר נביאים בלבד, הוא כופר לייקנט ער נישט נאר אין די אנדערע נביאים וואס זיי האבן געזאגט וואס וועט זיין ווען משיח וועט קומען, אלא בתורה ובמשה רבינו, ער לייקנט אין תורה און משה רבינו, שהרי התורה העידה עליו די תורה האט שוין מעיד געווען אז ס'וועט זיין א משיח שנאמר ושב השם אלקיך שבותך דער אייבערשטער וועט צוריקקערן דיין צוריקקערעניש ורחמך ושב וקבצך דיך נאכאמאל איינזאמלען. זאגט ווייטער דער רמב"ם אין הלכה ד'. ואם יעמוד מלך מבית דוד, און עס וועט זיך אויפשטעלן א קעניג פון בית דוד, הוגה בתורה, וועט זיך פלאגן אין תורה, ועוסק במצוות, און ער וועט עוסק זיין במצוות, כדוד אביו, אזוי ווי דוד זיין זיידע מיינט מען דא, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף, און ער וועט צווינגען כל ישראל לילך בה, ער וועט צווינגען אלע אידן זאלן גיין דערין, ולחזק בדקה, און עס מחזק זיין. וילחם מלחמות השם און ער וועט מלחמה האלטן מלחמות השם הרי הוא בחזקת שהוא משיח איז א חזקה אז ער איז משיח אם עשה והצליח אז ער וועט מצליח זיין ובנה מקדש במקומו און ער וועט בויען דעם בית המקדש וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח. בוודאי. ויתקן כל העולם כולו לעבוד את השם, און ער וועט מתקן זיין אז די גאנצע וועלט זאל דינען דעם אייבערשטן ביחד, אינאיינעם, שנאמר, עס מיינט אפילו די גוים, שנאמר כי אז אהפך אל העמים, שפה ברורה לקרא כולם בשם השם, אלע גוים וועלן אויכעט רופן דעם נאמען פונעם אייבערשטן ולעבדו שכם אחד. דאס איז דער לשון פון רמב"ם, און אויף דעם דארף מען אונז יעצט בעטן דעם אייבערשטן אז אונז זאל מיר האבן א זכיה אז מען זאל שוין דאס דערלעבן. ווייל דאס איז דער אמת'ער ציל וואס דער אייבערשטער וויל, אז ס'זאל נאכדעם נתגלה ווערן זיין כבוד, אן דעם די סטרא אחרא זאל אלעס, ווי מען זאגט, פארשטעלן. יעצט, איך וויל נאר געבן אביסל מען זאל וויסן דאטומען, דעם בנין פונעם ערשטן בית המקדש האט מען אנגעהויבן אין יאר טווענטי ניין טווענטי עיט, דאס הייסט נישט די גוי'אישע חשבון טווענטי ניין, ניין ניין ניין. טווענטי ניין מיינט ווען די וועלט איז געשטאנען צוויי טויזנט נײַן הונדערט און אַכט און צוואַנציק יאר האט זיך אנגעהויבן דער בנין פון בית ראשון און ער איז געשטאנען פֿיר הונדערט און צען יאר ביז טוירטי טרי טוירטי עיט דעמאלטס איז געווען דער חורבן יעצט שפעטער איז געווען טוירטי טרי טוירטי ניין איז געווען דער נביא גדליה בן אחיקם ער איז געהארגעט געווארן ג' תשרי און דאס איז דער תענית פון צום גדליה שפעטער אין טוירטי טרי פיפטי איז געווען ברוך בן נריה הנביא. ער איז געווען א תלמיד פון ירמי' הנביא. שפעטער, פון טוירטי טרי פיפטי ביז טוירטי טרי ניינטי טו האט געדויערט ביז אחשורוש איז געווארן א קעניג אויף פרס ומדי. ער האט געמאכט א סעודה דרײַ יאר, דאס האט געדויערט ביז טוירטי טרי ניינטי פייוו. אסתר המלכה האט נישט אויסגעזאגט פינף יאר ווער זי איז, זי איז געווארן א מלכה אין טוירטי טרי ניינטי ניין. טוירטי טרי או פאר, דעמאלטס האט זי אויסגעזאגט פיינעלי ווער זי איז ווייל ס'איז געווען די גזירה פון המן. און נאכדעם איז געווען א יאר שפעטער איז געווען די נס פורים טוירטי פאר או פייוו האט אנגעהויבן דעם בנין פונעם צווייטן בית המקדש איז געווען טוירטי פאר או עיט געווען דריי יאר שפעטער יעצט דאס איז געווען די זיבעציג יאר צווישן ערשטן בית המקדש און צווישן צווייטן. יעצט עזרא הסופר איז ארויף געגאנגען אויף ארץ ישראל אין. טוירטי פאר טוירטי עיט האט זיך אנגעהויבן צו בויען דאס בית המקדש, און ער איז נישט ארויפגעגאנגען ווילאנג ברוך בן נריה איז געווען אין ארץ ישראל, שפעטער איז ער ארויפגעגאנגען אויף ארץ ישראל, און פון טוירטי פאר או עיט ביז טוירטי פאר טוירטין, פינף יאר שפעטער, איז ער שוין ארויפגעגאנגען פון בבל אויף ירושלים, און ער האט אויסגעקלינט. גאנץ בבל זאלן ארויפקומען נאר ערליכע מענטשן, און דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן די אנשי כנסת הגדולה. יעצט איז כדאי דא צו זאגן א רמב"ם אין הלכות תפילה פרק א', דער רמב"ם זאגט הלכה א' מצוות עשה להתפלל בכל יום, ס'איז א מצוות עשה צו דאווענען יעדן טאג שנאמר ועבדתם את ה' אלקיכם, מפי השמועה למדנו מ'האמיר געלערנט פון די חזל שעבודה זו היא תפילה, דאס איז דאווענען שנאמר, ולעבדו בכל לבבכם. און שטייט דאך ולעבדו בכל לבבכם איז א סימן ועבדתם את ה' אלוקיכם מיינט מען צו דאווענען. אמרו חזל איזה עבודה שבלב זה תפילה, ואין מנין התפילות מן התורה. ס'איז נישט דא קיין צאל וויפיל מ'דארף זאגן תפילות, מ'זאגט רבונו של עולם כ'האב דיך ליב און כ'וויל דיך דינען, דאס איז א תפילה מן התורה. ואינו משנה התפילה הזאת, ס'איז נישט דא קיין וויאזוי מ'זאל דאווענען, צו וואס מ'זאל דאווענען, וויאזוי מ'שטייט אויף און מ'בענטשט און לויבט דעם אייבערשטן איז עס געדאווענט מן התורה. תפילה זמן קבוע מן התורה, ס'האט נישט קיין זמן קבוע אויך נישט, זאגט יעצט די רמב ם אין הלכה ד', דאס איז אין הלכות תפילה, פרק א', הלכה ד', כיוון שגלו ישראל בימי נבוכדנצר הרשע, וויבאלד די אידן זענען פארטריבן געווארן בימי נבוכדנצר הרשע נתערבו בפרס ויוון ושאר אומות, מ'איז אויסגעמישט געווארן אין פרס און יוון און אנדערע אומות, ונולדו להם בנים בארצות הגוים, זיי האבן געבוירן קינדער, גוי'שע קינדער, נעבעך, אזוי ווי מ'זעט היינט אויס אין אמעריקע אויכעט, נעבעך, דער אורך הגלות, ואותן הבנים און די קינדער נתבלבלו שפתם, ס'געווארן אויסגעמישט זייער שפראך, והיתה שפת כל אחד ואחד מעורבת מלשונות הרבה. זיי האבן געקענט אסאך שפראכן, געמישט אזוי ווי א היימישע אידיש, מען זאגט גייסט צום באס סטאפ? וכיוון שהיה מדבר אינו יכול לדבר כל צרכו בלשון אחד האט ער נישט געקענט רעדן צום אייבערשטן קיין שפראך אויך נישט, אלא בשיבוש, שנאמר וואס שטייט אין פסוק ובניהם חצי מדבר אשדודית האבן גערעדט די שפראך. אשדודית ואינם מכירים לדבר יהודית, זיי האבן נישט געקענט רעדן קיין אידיש. וכלשון עם ועם, אזוי ווי יעדער רעדט, ומפני זה כשהיה אחד מהם מתפלל, ווען איינער האט מתפלל געווען תקצר לשונו לשאול חפציו, האט ער נישט געקענט גענוג בעטן פונעם אייבערשטן, או ער האט נישט געקענט גענוג להגיד שבח הקדוש ברוך הוא בלשון הקודש. עד שיערבו עמה לשונות אחרות וכיון זאגט דער הייליגער רמב ם שראה עזרא ובית דינו כך עמדו ותקנו להם שמונה עשרה ברכות על הסדר דאס איז די אכצן ברכות אחוץ ס'איז דא נאך איינס די ניינצענטע ולמלשינים וואס האט שמואל הקטן געמאכט יעצט שלש ראשונות שבח לה' די ערשטע דריי זענען א לויב פארן אייבערשטן שלש אחרונות הודאה די אנדערע זענען לויבן, שבח לה' מיינט אז דאס איז די לויב פונעם אייבערשטן, מען זאגט די גדלות פונעם אייבערשטן, ושלש אחרונות הודאה, אז מען דאנקט דעם אייבערשטן פאר אלעם וואס ער טוט, ואמצעיות אין די מיטעלסטע יש בהם שאלת כל הדברים, שהם כמו אבות לכל חפצי איש ואיש, ס'איז אז פאר יעדן מענטש וואס ער דארף האבן, ולצרכי הציבור כולם, כדי שיהיו שיהיו ערוכות בפי הכל. ס'זאל זיין ערוכות בפי הכל וילמדו אותן ותהיה תפילת אלו העלגים תפילה שלימה כתפילת בעל הלשון הצחה, ס'זאל זיין אזוי ווי איינער וואס ער קען א גוטע שפראך, ומפני ענין זה תקנו כל הברכות והתפילות מסודרות, וועגן דעם האט מען עס געמאכט מסודר בפי כל ישראל, כדי שיהיה ענין כל ברכה ערוכה בפי כל העלג, יעדער מענטש וואס ער וויל זאל עס קענען פארשטיין און ס'זאל זיין. מסודר. יעצט הלכה ה און ו זאגט די רמב ם, וכן תקנו שיהא מנין התפילות כמנין הקרבנות, שתי תפילות בכל יום כנגד שני תמידין, און תפילה אחת בלילה, ביינאכט, שהרי איברי תמיד של בין הערבים מתעכלין והולכין כל הלילה, כענין שנאמר, ערב ובוקר וצהריים אשיחה ואהמה וישמע קול, דאס איז געווען דער ענין פונעם דאווענען, און דאס איז געווען דער ענין פון בית המקדש, יעצט איז שוין דא אזוינפיל טויזענטער יאר וואס ס'איז נישט דא קיין בית המקדש, איז לאמיר זיך צאמנעמען און בעטן דעם אייבערשטן אז ער זאל שוין רחמנות האבן אויף אונז און ער זאל אונז שוין אויסלייזן. פון דעם גרויסן גלות. שוין, דער אייבערשטער זאל אונז העלפן יעדער זאל זיך גוט אויספאסטן תענית אסתר, און יעדער זאל זיך אויספועלן אלעס גוטס בפרטיות און בכלליות, פאר כלל ישראל אין זין האבן כלל ישראל אין זין האבן דעם אייבערשטן, די שכינה הקדושה אין זין האבן די חברים, און מען זאל שוין זוכה זיין צום בנין בית המקדש במהרה בימינו אמן. א פרייליכן פורים און א לעכטיגן שבת.